היסטאריע אין ארכיאלאגיע נומער צוויי הונדערט זיבן און צוואַנציק, פון איזמיר קיין גאליפאלי, חלק ה'. די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין. פון איזמיר קיין גאליפאלי הייסט אונזער המשך, אבער אצינד גייען מיר שוין ווידער צוריק קיין איזמיר. אונז האבן מיר פריער איבערגעלאזט שבתי צבי אינעם פריערדיגן שמועס, אויף נומער צוויי הונדערט זעקס און צוואַנציק האבן מיר אים איבערגעלאזט פראווען דארטן אין חלב און ארם צובה, ווי דער עולם געדענקט האט ער דארטן גענאסן פון כבוד מלכים וואס האט אים גארנישט געפעלט, א קעניגליכע פאלאץ, קעניגליכע קליידער, די שטאט איז געווען זיינס, ער האט איינגענומען די שטאט, דארט איז געווען זיין צענטער, און וואו ער איז געשטאנען, וואו ער איז געגאנגען האט ער גענאסן פון כבוד מלכים ממש. און לכאורה וואלט שבתי צבי געקענט ווייטער אנהאלטן דעם פלאץ מיט א פעסטקייט, דארטן וואלט געקענט זיין זיין פעסטונג, די מבצר פון די שבתאישע באוועגונג וואלט געקענט דארטן בלייבן, ער וואלט געקענט פירן דארטן א מלוכה לעולם ועד, גארנישט האט אים געפעלט דארט, אלעס האט ער געהאט, מעריצים, האט ער געקענט פירן דארטן א גאנצע מלוכה, א גאנצע ווירטשאפט, די שטאט דארטן חלב און ארם צובה האט זיך אפגעשטעלט. ס'איז געווען לילה כיום יאיר, אלץ האט זיך ארומגעדרייט ארום שבתי צבי, פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג איז מען געשטאנען דארטן ביי די טויערן פון די פאלאצן, און ווי ער איז געגאנגען ווי ער איז געשטאנען האט מען אים באזינגען, ס'האט זיך פארשפארט אלע געשעפטן פון שטאט, מענטשן האבן אויפגעהערט צו ארבעטן, ס'האט זיך פשוט די זייגער אפגעשטעלט אין חלב, אבער טראץ די אלע כבוד און די אלע זאכן וואס שבתי צבי האט דארטן געהאט האט ער נישט געוואלט דארטן בלייבן. פארוואס? ער האט געהאט א דראנג, א דראנג פון נקמה האט ער געהאט. ער האט געוואלט אנקומען קיין איזמיר, דווקא אין דעם שטאט איזמיר, דארט האט ער געוואלט בויען זיין פעסטונג, דארטן האט ער זיך געוואלט באזעצן און ווערן גרויס. וואס עפעס איזמיר? ווער ס'האט מיטגעהאלטן אונזערע פריערדיגע שמועסן ווייסט און פארשטייט וואס פאר א שווערע ביטערע זכרונות ס'איז געלעגן פאר שבתי צבי אין קאפ אויף דעם שטאט איזמיר. איזמיר איז געווען די שטאט ווי מ'האט אים די ערשטע מאל פארטריבן אין די פריערדיגע יארן ווען ער האט אנגעהויבן ווען ער האט געחלומט גרויס צו ווערן און די רבנים פון איזמיר האבן געזען ווער ער איז האט מען אים תיכף פון דארטן פארטריבן ארויסגעפארן פון איזמיר איז ער איינער אליין א צובראכענע און א דערשלאגענע ארומוואנדערנדיג אין אלע שטעט און שטעטלעך ארום און ארום. אכט יאר שפעטער איז ער ווידער צוריקגעקומען קיין איזמיר און דארטן האט ער זיך ארומגעדרייט מרה שחורה'דיג איינזאם אליינס אזוי ווייט אז זיין אייגענע משפחה האט זיך געשעמט מיט אים, און מען האט אים ארויפגעזעצט אויף אן אייזל און אים אפגעפירט קיין ירושלים, קיין ארץ ישראל ווי ער זאל זיך דארטן באזעצן. אים האט געברענט א כעס אויף די שטאט אין איזמיר. אים האט געברענט צו ווייזן, דווקא אין איזמיר האט ער געוואלט ווייזן ווער איז דער שבתי צבי, וואס קען ער אלץ אנדרייען, און וואס פאר א גרויסע כח ער האט, און וויפיל טויזנטע מעריצים ער פארמאגט. און ממילא איז אים נישט גענוג געווען דער כבוד וואס ער פארמאגט דארט אין ארם צובא אין חאלב אין סיריע, ער האט באשלאסן ער מוז גיין קיין איזמיר, דארטן מוז ער זיך באווייזן, דארטן מוז זאל יעדער איינער זען און אנערקענען, טאקע די רבנים פון שטאט וואס האבן אים ארויסגעפירט פון דארטן בבושת פנים, טאקע די מענטשן פון דארטן וואס האבן געשמועסט אויף אים אז א משוגענער, א מפיל קינד, א צודרייטער מיט שגעונות און דמיונות, דווקא זיי זאלן זען אז זיינע דמיונות זענען נישט קיין דמיונות של מה בכך, מען זאל זען ווי גרויס און ווי שטארק און ווי מעכטיג ער איז. על כן האט ער זיך טאקע ארויסגעלאזט פון סיריע, פון ארם צובא, צו גיין טאקע קיין איזמיר. און דא איז וויכטיג צו האלטן חשבון פון די לוח ווי אונז האלטן, אויב אלע אנדערע שמועסן איז געווען אינטערסאנט און געשמאק מיטצוהאלטן חשבון מיטן לוח ווי אונז האלטן, איז דאס אינעם יעצטיגן שמועס קריטיש וויכטיג כדי צו פארשטיין די מאורעות הזמנים ווי מיר האלטן אצינד. אונז האלט מיר יעצט סוף פון יאר תכ ה, און ווי אונז ווילן מיר נאר דערמאנען דעם עולם אז נתן העזתי האט פאראויסגעזאגט א גאולה אז די גאולה משיח וועט קומען אין יאר תכ ו. תכ ו וואלט געדארפט זיין די זמן הגאולה, קודם האט נתן געזאגט אז דאס וועט זיין פסח צייט, און אלץ שפעטער האט ער אפגעשטופט מיט אביסל די זמן הגאולה, אבער על כל פנים, תכ ו וואלט געווען א יאר וואס אויף דעם האט נתן מתנבא געווען, ער האט נביאות געזאגט אז דאס וועט זיין די יאר פון די גאולה, און ממילא מ'האלט ערב תכ ו, די סוף פונעם יאר תכ ה, איז כלל ישראל געשטאנען און ארויסגעקוקט אויף דעם יאר, איבער די גאנצע וועלט האט מען געקוקט וואס גייט דא געשען אין דעם יאר תכ ו, און אט אט שפאנט מען שוין מיט גרויסע גאלאפטירנדע טריט אריין צו יאר תכ ו, מען האלט שוין אלול תכ ה, מען געזעגנט זיך פון תכ ה, מען גייט אריין א נייעם היסטארישן יאר פון יאר תכ ו, און יעדער האט געוואלט זען און מיטהאלטן וואס ס'גייט במציאות למעשה געשען דעם יאר תכ ו, צו וועט טאקע זיין א גאולה אין דעם יאר תכ ו. על כל פנים, און טאקע אין דעם יאר תכ ו, איז נתייסד געווארן א נייע לוח וואס דערמיט האט כלל ישראל געדארפט אנפאנגען ציילן פון שנת תכ ו. אנשטאטס אז די יאר זאל הייסן ה' אלפים תכ ו, האט די יאר געדארפט האט זיך די לוח אנגעהויבן שנת א' לממלכת אדונינו מלכינו ירום הודו. און אזוי האבן די שבתאים טאקע אנגעהויבן יענעם ראש השנה פון תכ ו, האבן די שבתאים אנגעהויבן ציילן נישט און שרייבן צווישן זיך נישט תכ ו, נאר שנת א' לממלכת אדונינו מלכינו ירום הודו. אבער יעצט האלט מען יעצט דא סוף תכ ה, און דאס איז אלול צייט פון יאר תכ ה, איז שבתי צבי ארויסגעגאנגען פון די שטאט וואס האט אים געגעבן אזויפיל כבוד, סיריע פון ארם צובא, חאלב, ווי דארטן איז ער אוועק געגאנגען פון דארטן, גייענדיג, קוקענדיג פאראויס אנצוקומען קיין איזמיר און דארטן גרינדען זיין צענטער וואס זאל דינען אלס די נערוו פונקט פון די שבתאישע באוועגונג. שבתי צבי איז ארויסגעגאנגען אום אלול פון. ארם צובא, און ער איז אנגעקומען קודם קיין סאלאניקי, און אזוי ווי אונז האמיר קענען געלערנט שבתי צבי פון די פאריגע שמועסן וואס אונז האמיר געגעבן, האט ער געליטן מזמן לזמן פון א שיגעון פון אן אטאקע, ער פלעגט זיך ער פלעגט קענען זיצן א לאנגע צייט רואיג און איידל, און פלוצלינג האט ער זיך צולאזט און געטון פארשידענע משוגעת'ן און מאדענע זאכן וואס האט אים געמאכט אויסקוקן זייער נאריש בעיני הבריות. און דאס איז געשעהן דארטן אין סאלאניקי די אלול תכ ה, ווען ער איז אוועק פון ארם צובא און ער איז אנגעקומען קיין סאלאניקי, האט ער דארטן אויסגעבראכן מיט אן אטאקע. ס'איז נישט פונקטליך וואס ער האט דארטן אפגעטון אין סאלאניקי, אבער אויף אזוי ווייט אז זיינע מקורבים, די נאנטע מענטשן, האבן אים אוועקגעפירט פונעם צענטער פון שטאט סאלאניקי, און מ'האט אים גענומען צו א. פארשטאט פאר סאלאניקי וואס האט געהייסן דיראן. דיראן איז געווען א קליין שטעטעלע אויפן וועג אריין קיין סאלאניקי, און מען האט אים דארטן גענומען ער זאל זיך נישט ווארפן אזוי בעיני הבריות ממש אין צענטער פאר יעדעם איינעם, מען זאל אים נישט קענען לערנען ריכטיג. דארט אין דיראן איז ער איינגעשטאנען ביי א איד וואס האט א לאנגע צייט נישט געהאט קיין קינדער, און נאך לאנגע לאנגע יארן האט ער געהאט איין אויסגעבעטן קינד וואס ער האט זוכה געווען צו דעם. און זייענדיג דארטען ביי יענעם אין שטוב איז דער איז דאס קינד קראנק געווארען, און שבתי צבי האט גענומען זייער ערענסט די בקשה פון דעם איד וועגען דעם קינד וואס איז קראנק געווארען, א אויסגעבעטען קינד, און שבתי צבי האט צוגעזאגט מבטיח געווען א רפואה שלימה. דערווייל איז אריבער עטליכע טעג, די מצב פון דעם קינד איז נישט בעסער געווארן, און נאך אפאר טעג איז דער קינד געשטארבן, נעבעך צו די צער פון זיינע עלטערן וואס האבן שוין אזוי לאנג אויסגעווארט דעם קינד, איז דא געשען אזא טראגעדיע. שבתי צבי האט געזען די צער, ער האט עס גענומען זייער צום הארצן, און ער האט צוגעזאגט פאר די עלטערן אז ער גייט באווייזן תחיית המתים, דאס קינד גייט צוריק לעבעדיג ווערן, לשמחת לב הוריו. ער האט גענומען דאס קינד, ארויסגענומען דעם חצר פונעם הויז, און דארט אין חצר איז געווען א קליינע בודקע וואס האט געדינט אלס א בית הכבוד פאר די תושבי החצר, ער האט גענומען דעם קינד און אריינגעלייגט דארט אין יענעם בודקע אין יענעם צימער, און פארשפארט דעם טיר אויף שלאס ריגל, באפעלנדיג אז קיינער זאל אהין נישט אריינגיין. די קינד איז דארטן געלעגן א שטיק צייט, און אזוי ווי עס איז די סדר מיט א טויטע מענטש וואס ליגט א שטיק צייט, האט אנגעהויבן צו גיין א ריח, ס'האט אנגעהויבן שמעקן פון אים. די שמעק אליינס איז געווען זייער א געפערליכע גערוך, וואס די שכנים ארום האבן דאס נישט געקענט אויסהאלטן. בנוסף צו דעם איז נאך געקומען אנגעהויבן צו קומען דארטן אלע מיני סארט בעלי חיים, הינט און קעץ און וועלף, און מען האט אנגעהויבן צו מאכן קולות אין די שפעטע נאכט שעות, מען האט אנגעהויבן צו שטערן די שכנים די גאנצער ארום, זעענדיג אז ס'גייט אריבער נאך א טאג נאך א טאג די זאכן האבן נישט קיין עק, מען האט נישט געהאט קיין ברירה, מען האט אויפגעעפנט דעם שלאס, מען איז אריין דארט אינעווייניג און די מחזה וואס האט זיך באוויזן פאר זייער אויגן איז געווען שרעקליך און זייער טרויעריג, שטיקער פלייש זענען ארומגעלעגן איבעראל אין וואסער, עס איז געווען א ממש א געפערליכע מחזה די אלע וועלף און הינט האבן צושלעפט פון אלע זייטן, עס איז געווען ממש א געפערליכע, עס איז געווען ממש א רחמנות צו קוקן, מען האט צוזאמגענומען די שטיקער, מען האט באגראבן דעם קינד און שוין. שבתי צבי האט דאס געהערט האט ער צאמגעקלאפט זיינע צוויי הענט און געזאגט א שאד א שאד אויב וואלט מען געווארט נאך אביסל וואלט מען געזעהן ממש א נס א תחיית המתים אז די קינד וואלט אויפגעשטאנען תחיית המתים אבער וואס זאל מען טוהן מען האט נישט געוואלט אויסווארטן און וועגן דעם איז דאס קינד געשטארבן פון דארט אן האט זיך שבתי צבי ווייטער ארויסגעלאזט אין וועג און עס איז געווען סוף פון יאר תכ ה ממש אום סוף סליחות צייט איז ער אנגעקומען קיין איזמיר. אזוי ווי שבתי צבי האט געטון אין אלע אנדערע פלעצער, אז ער פלעגט אנקומען אין א שטאט, אין א פלאץ, אויף א רואיגן שטילן פארנעם, נישט אויסרופנדיג קיין גרויס אינטערעסע, ווי דארטן האט ער זיך שיין אריינגעלעבט און איז געווען זייער איידל אין די ערשטע שטיק צייט, און צוביסלעך צוביסלעך איז ער ארויסגעקומען מיט זיין אמת'ן קאליר און האט אנגעהויבן באווייזן זיינע משוגעת'ן. אזוי אויך דא איז ער אנגעקומען קיין איזמיר סוף פון יאר תכ ה, סליחות צייט פון תכ ה, ערב פון יאר תכ ו, און לויט איין געוויסע גירסא איז ער אנגעקומען אום סאמע ראש השנה פון תכ ו, איז ער דעמאלטס אנגעקומען קיין איזמיר. ס'איז דא וואס זאגן אז די ערשטע שטיק צייט האט ער זיך שבתי צבי אויפגעהאלטן גאר אינדרויסן פון שטאט איזמיר, נישט וועלנדיג אריינקומען ממש אין שטאט, און נאר שפעטער איז ער אריינגעקומען אינדערווייניג. מ'דארף נעמען אין באטראכט אז איזמיר איז געווען א מתנגדישע שטאט פאר שבתי צבי אין יענע תקופה. איזמיר איז דאך געווען די שטאט וואו שבתי צבי איז אויפגעצויגן געווארן, געבוירן געווארן און אויפגעצויגן געווארן. די מענטשן פון איזמיר האבן נאך זייער זייער גוט געדענקט שבתי צבי מיט אלעס וואס ער האט אנגעווערטשאפט אין די פריערדיגע יארן. מען האט נאך אוודאי געדענקט די חרמות פון די ערשטע יארן פון די רבנים פון איזמיר, און מען האט נאך געדענקט אפילו די צווייטע מאל ער איז צוריקגעקומען דארטן מרה שחורה'דיג און דעפרעסט. דארט איז נישט געווען קיין מצב, קיין וועג וויאזוי שבתי צבי זאל האבן דארטן אפילו מענטשן. און במילא דער רבי שבתי צבי האט זיך גוט אכטונג געגעבן, ער האט פארשטאנען אז ער קומט אריין אין שטאט און ער דערקלערט אז ער איז דא, איז תיכף ומיד פירט מען אים פון דארטן ארויס נאך פאר ער קען אנפאנגען און זיין שטארק דארטן, איז ער אריינגעקומען שטילערהייט אן קיין גרויס אינטערעסע, קען אפילו זיין קודם אינדרויסן פון שטאט אבער על כל פנים שפעטער אינעווייניג אין שטאט. איז אזוי, כדי צו פארשטיין דער מצב דארטן אין איזמיר. אין איזמיר איז געווען צוויי בתי מדרשים איז געווען אין שטאט. דער גרויסער הויפט בית מדרש איז געווען די בית הכנסת הפורטוגזי, וואס דאס איז געווען דער צענטער, דער צענטראלער גרויסער ריזיגער בית מדרש, דארטן האבן געדאווענט די פיר רבנים פון שטאט, איזמיר האט געהאט פיר רבנים, און איינער פון די פיר רבנים איז געווען דער הויפט רב. דער הויפט רב דאס איז געווען רבי אהרן לאפאפא, ער איז געווען דער הויפט רב פון שטאט איזמיר, און אונטער אים איז געווען די אנדערע דריי רבנים, דאס איז געווען די, זיין איידעם איז געווען רבי שלמה אלגאזי, און נאכדעם איז געווען דער כנסת הגדולה רבי חיים בנבנשתי, און נאכדעם איז געווען רבי יצחק די אלבע, איז די פיר רבנים פון שטאט זענען געווען, און זיי האבן געדאווענט אין דעם גרויסן בית מדרש, די בית מדרש הפורטוגזי, וואס דארטן האבן געדאווענט רוב רובם פון די תושבי העיר האבן געדאווענט אין דעם גרויסן בית מדרש, און האבן געהערט צו די גרויסע קהילה אין שטאט. אויסער דעם איז געווען נאך א קלענערע בית מדרש וואס דאס איז געווען מער ביים עק פון שטאט, נישט קיין נישט ממש א קליין בית מדרש אבער א קלענערע בית מדרש, וואס דאס איז געווען בית הכנסת אלגאזי האט עס געהייסן. וואס דאס איז געווען וויבאלד איזמיר איז געווען א גרויסע שטאט איז געווען נאך א זייטיגע בית מדרש וואס דארטן איז אויך געווען מתפללים על כל פנים שבתי צבי ווען ער איז אריין געקומען קיין איזמיר האט ער זיך באקוועם געמאכט דארטן אין בית כנסת אלגאזי איז אזוי ווי מיר האבן שוין געשמועסט איז ער אריין געקומען אויף א לאו טאון פראופייל אויף ער האט געהאלטן דעם פייער זייער קליין נישט נישט רעדנדיג פון זיין שבתאות, נישט טוענדיג גארנישט. זיין מהלך איז געווען, די ערשטע שטיק צייט ער איז אנגעקומען קיין איזמיר, שטילערהייט, האט ער עוסק געווען אסאך אין צדקה, ער האט געטיילט צדקה ביד רחבה, ברוח נדיבה, אסאך ארעמע לייט זענען געקומען צו אים, ער האט מקרב געווען מענטשן, אלץ אויף א שטילע איידעלע אופן, און אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ויתלקטו אליו אנשים ריקים, זיי האבן זיך אנגעהויבן ארומצוזאמלען צו אים, בעיקר אמעראצים און ליידיגייערס, ארעמע שלעפערס און ליידיגייערס פון שטאט, ער פלעגט מיט זיי פירן פארברענגענס, מען פלעגט טרינקען צוזאמען געשמאק און זינגען צוזאמען, מען פלעגט פירן אזעלכע קומזיצן, אזעלכע לחיים'ס וואס מען האט פארברענגט דארטן, און דאס איז אלעס געווען דארטן אינעם בית הכנסת אלגאזי אינעם עק פון שטאט, און די רבנים פון שטאט האבן געקוקט דערויף, און מען האט געהאלטן א אויג, א חששות'דיגע אויג וואס גייט פאר דארטן אין יענעם עק איזמיר, אבער מען האט נישט ארויסגעקומען בריש גלי קעגן אים, צוליב עטליכע סיבות, קודם כל איז דאס געווען די די זיבורית פון די שטאט, די קצה המחנה מענטשן, די שוואכע אידן, די אמעראצים, זיי האבן זיך מלקט געווען ארום שבתי צבי, און די רבנים פון שטאט האבן נישט געפילט אז דאס איז א זאך וואס מ'דארף ארויסקומען בריש גלי, כאילו ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין נושא, פארקערט, מ'וועט נאך מאכן א גרויסער געשעעניש ארום דעם, וועט עס זיין א פארמעסט, די רבנים פון שטאט צו שבתי צבי. דאס איז כאילו לאז זיי דארט מיט זייער מיט זייער פירער דארטן, ווילאנג ס'שאדט נישט פאר די פאר די שטאט. שטערט עס נישט קיינעם, דאס איז בעצם א שיקול הדעת וואס קומט כסדר פאר צווישן רבנים אפילו ביז די היינטיגע טעג, אז מען זעט א געוויסע תופעה, מען זעט לאמיר זאגן א מנהיג, א מפוקפק'דיגע מנהיג, וואס הייבט אן צו ציען מענטשן, און עס ווערט א דיון צווישן רבנים צי דארף מען ארויסקומען קעגן אים, צי זאל מען אים לאזן לויפן, אין אנדערע ווערטער ווענדט זיך עס ווי שטארק די השפעה זיין השפעה איז אויפן שטאט, אויב ציעט ער ערנסטע מכובד'דיגע מענטשן, איז עס א פראבלעם? טאמער ציט ער נאר שוואכערע, א שוואכערע קרייז איד, שוין זאל זיין אזוי, אפשר גאר איז עס א טובה, זיי מחזק אפילו, זאל זיין אזוי, ממילא קומט מען נישט ארויס, אמאל זעט מען א געוויסע מנהיג וואס אין אנפאנג איז מען נישט ארויסגעקומען קעגן אים, און פלוצלינג דערמאנט מען זיך, ווען קומט עפעס פלוצלינג ארויס קעגן אים, וואס איז געשען די אלע יארן? איז דאס איז געשען אז פון אנפאנג האט ער נישט געצויגן קיין גרויס אינטערעס, עס איז נישט געווען אזא וויכטיגע זאך אז אפאר אידעלעך דרייען זיך דארטן, אבער שפעטער אז זיין השפעה ווערט שטארק דעמאלט מוז מען ארויסקומען קעגן אים, און דאס איז בעצם געשען דא מיט שבתי צבי, די רבנים האבן געזען און מיטגעהאלטן וואס טוט זיך דארטן ביים עק, אבער מען האט עס נישט גענומען פאר אזא ערנסטע סכנה אז מען דארף ארויסקומען קעגן אים, פארקערט, מען האט געהאלטן אז מיט העלמת עין איז בעסער. אוועקצוקוקן דעם אויג אויף דעם און נישט מאכן קיין עסק ארום דעם. מען דארף נעמען אין באטראכט אז דא בעצם איז געווען נאך א נקודה פארוואס די רבנים האבן נישט געוואלט מאכן א עסק דערפון. מען דארף פארשטיין אז דא דאס בעצם געווען א געפערליכע זאך בימים ההם, א אומדערהערטע זאך, אז שבתי צבי האט אריינגעלייגט און באופן מסוימת האט ער אריינגעלייגט כלל ישראל אין א סכנה. ער איז דאך געקומען דערקלערן אז ער איז דא, אז ער איז משיח, ער איז דער אידישער קעניג, ער גייט אויסלייזן די אידן פון וועמען? פון די טערקן! ס'הייסט, כלל ישראל זיצט דא ביי די טערקן אינדערווייניג, און ער קומט זאגן אז ער גייט זיך שלאגן מיט די טערקן, נתן עזתי האט געלאזט א נבואה אז שבתי צבי גייט קומען צום קעניג פון טערקיי, ער גייט אראפנעמען די קרוין פון זיין קאפ און עס לייגן אויף זיין קאפ, און דער קעניג פון טערקיי וועט נאך זיין א קנעכט פאר שבתי צבי עד כדי כך. אונז האבן פאריגע וואך געהערט די נבואה פון נתן עזתי, און אז דאס ווערט מפורסם, ס'איז נישט אמעריקע וואס איז א פרי קאנטרי וואס מען קען טון וואס מען וויל, מען רעדט דא פון פון תכ"ו אין טערקיי, אז דאס זאל צוקומען צו די אויערן פון די גוים, וואלט דאך געווען א געפערליכע מצב וואס געפערליכע פאגראמען וואס וואלט געקענט זיך אפטון צווישן די אידן, און די רבנים האבן נישט געהאלטן אז דאס דארף ארויסקומען, אויב וואלטן די רבנים געמאכט א עסק וואלט ארויסגעקומען קעגן אים דעמאלטס מיט חרמות, און ס'וועט ווערן א מלחמה, נתן עזתי וועט זיך אננעמען און אנדערע וועלן זיך אננעמען, וועלן די גוים געוואר ווערן אז ס'טוט זיך צווישן די אידן א געפעכט צו ס'דא א נייער קעניג אדער נישט, און דאס מיינט א געהעריגע מרידה במלכות, און וואס דאס קען זיין פאר כלל ישראל. קען מען נישט אפשאצן צי דאס מיינט א גירוש פון טערקיי, צי דאס מיינט הריגות, צי שפיכות דמים פאגראמען, זאל דער אייבערשטער אפהיטן וואס דאס וואלט געקענט ברענגען, און דאס איז טאקע אויך די חילוק, די ערשטע מאל, די ערשטע צוויי מאל וואס שבתי צבי איז געווען אין איזמיר, צו אפילו אין אנדערע שטעטלעך וואו מ'האט אים פארטריבן, איז נישט געווען קיין פראבלעם זיך צו ספראווען מיט א יחיד, עפעס א שוטה וואס קומט זאגן אז ער איז משיח, קיינער קוקט אים נישט אן, אבער אז טאמער האט ער א ערנסטע קבוצה אונטער זיך, אין דעם שטאט צו אין אנדערע שטעט, און מען הייבט אן זיך שלאגן מיט אים, ווערט מען עס הייבט מען עס אן צו הערן מיט די הויעכע פענסטער, און דאס קען ברענגען שווערע שווערע רעזולטאטן, און ממילא די רבנים האבן געפילט אז עס איז בעסער צו איגנארירן, ווי לאנג ער האלט אן א לאו פראפייל, און עס איז נישט אויף א גרויסע פארנעם, לוינט זיך צו איגנארירן. און איך בין מאריך אין דעם אביסל, וויבאלד מאנכע האבן מיר געפרעגט דער חילוק צווישן שבתי צבי און אנדערע וואס האבן זיך דערקלערט אלס משיח, פארוואס איז שבתי צבי אריין לדראון עולם ביי כלל ישראל און אנדערע מהיכי תיתי איז אזוי קודם כל ס'איז נישט קיין פארגלייך שבתי צבי האט געבראכן גדרו של עולם און געטון עבירות בפרהסיא מען וועט נאך באלד זעהן אין אונזערע שמועסן מחלל שבת געווען נישט געווען קיין ירא שמים ס'איז לא קרב זה אל זה מען רעדט פון אנדערע מענטשן וואס האבן געהיטן תורה זיי האבן נאר געהאט דמיונות. ס'איז לא קרב זה אל זה מיט די עצם די מענטש אליינס, די מענטש אליינס, איינער וואס גייט און ער גייט און ער זאגט אויף א ווארט פון די תורה אז ס'איז נישט אמת, אז דאס וואס שטייט אין תורה דארף מען נישט טון, אז איינער וואס איז מתיר די ג' חמורות בפרהסיא, איינער וואס איז מחלל שבת בפרהסיא, א אוכל נבילות וטריפות בפרהסיא, און ער מאכט נאך א ברכה מתיר איסורים, עס קומט נישט צו צו אזא סארט, צו איינער וואס קומט סתם זאגן אויף זיך משיח, דאס איז נאמבער איינס. אבער נאמבער צוויי, אפילו מען גייט יא אריין אין דעם, אפילו טאמער וויל מען יא, זיך נעמען צום עצם משיחיזם, האט שבתי צבי בעצם האט ער אריינגעלייגט אין סכנה כלל ישראל, ער האט געטון א א ווילדע אומ'אחריות'דיגע זאך, ער האט געטון א זאך וואס ער האט געקענט אויפרעגן, ס'האט געפעלט א האר, ס'איז. ס'איז נישט געווען ווייט אז דאס זאל געשען, ער וואלט געקענט אויפרעגן גאנץ די גאנצע מלכות טערקיי אויף כלל ישראל, און ס'איז נישט נאר טערקיי, אידן האבן געוואוינט איבעראל אין אלע לענדער, און ס'איז געווען אין אלע לענדער מענטשן וואס האבן געגלייבט על כל פנים, די רעדע איז געווען, מ'האט גערעדט פון דעם אז שבתי צבי איז משיח, די סכנה וואס דאס וואלט געקענט ברענגען אויף כלל ישראל איז אומבאשרייבליך, מ'קען זיך נישט פארשטעלן, ס'איז געווען ניסים אז דאס האט נישט פאסירט אויף למעשה, ממילא שבתי צבי איז געווען א הפקר'דיגע יונג, אז נישט קיין בעל אחריות וואס האט זיך נישט געקימערט מיט גארנישט פאר זיין אייגענעם כבוד פאר זיין אייגענע נארישקייט, און ס'איז נישט אמת ס'נישט דא קיין מקום וויאזוי אים מצדיק צו זיין לכף זכות, אנדערע ווילן זאגן נתן עזתי האט אים פארדרייט א קאפ, דאס איז אויך נישט קיין קיין עכט קיין קיין לימוד זכות אויף אים, ס'איז געווען הפקר'דיג און אומ'אחריות'דיג די גאנצע צוגאנג וואס דארטן האט זיך געטון. על כל פנים אונז וועלן נאך אונז וועלן נאך שפעטער צוריקקומען צו דעם. צו די חטאים פון שבתי צבי וואס זיין פראבלעם איז געווען, און אריינגיין אין דעם ווייטער על כל פנים, אבער אונז מוז מען קודם דא צוגיין ווייטער צו די מעשה, און אונז האבן מאריך געווען דא מיט דעם פשוט ארויסצוברענגען וואס איז געווען די שטעלונג פון די רבנים אין איזמיר וואס איז געווען אונטער א שטארקע רבנישע אויטאריטעט בימים ההם, פארוואס זיי האבן זיך נישט אנגערופן, פארוואס זיי האבן גארנישט געזאגט. געשמועסט די צוויי סיבות, קודם כל האט ער נישט געצויגן קיין ערנסטע מענטשן די ערשטע תקופה, וואס איז פשט אז די סכנה ברוחניות איז נישט געווען אזוי גרויס? און צווייטענס זיי האבן נישט געוואלט גורם זיין און פארפלאקערן א סכנה בגשמיות אז טאמער זיי קומען ארויס קעגן אים וועט ווערן דערפון א פייער אין די וועלט און דאס האט מען נישט געוואלט מען האט עס געוואלט האלטן פאר א אינערליכע פראבלעם. על כל פנים אזוי איז אנגעגאנגען עטליכע חדשים די ערשטע פאר חדשים פון יאר תכ"ו. איז געווען זייער רואיגע שטילע חדשים, וואס הגם נתן עזתי האט שוין געהאט געמאלדן אז דאס יאר קומט א גאולה, איז די ערשטע פאר חדשים אריבער זייער שטיל און רואיג ארום שבתי צבי, ער האט נישט גערעדט אפילו אזוי ווייט פון זיין משיחיזם דארטן אין איזמיר, אפשר אמאל ברמיזה דא דארטן, אבער ס'איז נישט געווען אויף א גרויסן פארנעם, און ער האט געהאט זיינע מענטשן, די עם הארצים, די לצים, די די קצה המחנה'ניקעס, וואס האבן זיך מתלקט געווען ארום אים. דאס האט זיך אבער געטוישט סוף כסלו פון יאר תכ"ו, ממש אין די טעג פאר חנוכה, דעמאלטס איז געשען א זאך וואס האט געווארפן די באמבע קען מען זאגן אין שטאט, וואס איז געשען אז איין שיינעם אינדערפרי האט מען געזען א דעלעגאציע פון פיר גרויסע חשוב'ע רבנים פון חלב און ארם צובא זענען פלוצלינג געקומען צו פארן קיין איזמיר, חשוב'ע אנגעזעהענע רבנים, ואתו עם כל העיר, וואס איז דאס אזאנס אז די רבנים פון ארם צובא און פון חלב זענען אנגעקומען קיין איזמיר, איז אין די שטאט די מענטשן זענען געקומען פרעגן, מען זעהט אזא זאך, דריי פיר חשוב'ע רבנים, האבן זיי זיי געזאגט, וואס הייסט אז וואס, מיר קומען, אונז קומען מקבל זיין פני משיח, משיח איז דא אין שטאט, אונז זעמיר דא געקומען מקבל זיין. אין די שטאט, די מענטשן אין שטאט האבן געהערט א נייעס, עס איז נישט סתם אז א איד, א מענטש וואס איז געקומען און ער זאגט עפעס, ער קומט, איינער דא איז משיח, מען רעדט דא פון גרויסע רבנים פון ארם צובא, געפרעגט וואס הייסט, וואס, ווען ווי, און די חברה די רבנים הייבן אויף אפאר אויגן, איך פארשטיי נישט וואס גייט דא פאר. די וועלט רעש'ט, נתן עזתי זאגט נביאות און שרייט אין די גאנצע וועלט אז שבתי צבי איז משיח, אין ארם צובא האט ער געהאט כבוד מלכים און אלעס, יעדער גערעש'ט מיט אים, און דא ביי ענקער שטאט זיצט שבתי צבי און קיינער ווייסט ניטאמאל אז ער איז משיח, וואס גייט דא פאר? אז אזאנס איז געשען איז געווארן א ערנסטע אויפשאקלונג אין שטאט, יעדער האט געשמועסט פון די דעלעגאציע, אויב איז דאס נישט גענוג, איז א טאג שפעטער אנגעקומען נאך א דעליגאט פון קושטא, ווי דארטן איז געקומען א גרופע פון די די וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי, זיי זענען געקומען מיט א בריוו, זיי זענען געקומען כאילו מקבל מרות זיין פון שבתי צבי. א חשוב'ע דעלעגאציע פון בעלי בתים, און מילא די צוויי זאכן איין טאג נאכ'ן אנדערן האבן אויסגערופן גרויס אינטערעסע אין שטאט און מ'האט אנגעפאנגען שמועסן, מ'האט אנגעפאנגען רעדן, ס'טוט זיך א זאך אז מ'האט געהערט א נייעס בעצם אין שטאט, ביז יעצט האט מען געוואוסט עפעס ס'איז דא א גרופע דארט אין עק פון שטאט וואס ווארעמען זיך אן מזמן לזמן אינאיינעם מיט ניגונים, אבער עד כדי כך, מ'רעדט פון גרויסע רבנים זאלן קומען זאלן זאגן ער איז משיח? דאס איז שוין געווען ממש א חידוש, און די שטאט האט אנגעהויבן קאכן. איז אזוי, ס'איז געווען די, דאס איז געווען ממש פאר חנוכה, צו אפשר גאר ערב חנוכה, צו ממש די טעג פאר חנוכה פון יאר תכ ו. די ערשטע טאג חנוכה איז יענע יאר אויסגעפאלן אויף א דאנערשטאג. און על כּפּנים, שבתאי צבי האָט געזען, אַז ס'איז סײַ װי געבראָכן געװאָרן די נײַעס אין שטאָט, און מ'האָט שױן אָנגעהױבן אָפֿיציעל צו שמועסן, אַז ער איז משיח, האָט ער געזען, אַז ס'האָט שױן נישט קײן טעם זיך צו באַהאַלטן, ביז יעצט האָט ער זיך באַהאַלטן, װײַל ער האָט נישט געװאָלט ס'זאָל אַרױסקומען אַ פֿײַער קעגן אים, אָבער אַז ס'איז סײַ װי געבראָכן געװאָרן די נײַעס, און מ'רעדט שױן סײַ װי אין שטאָט, אַז ער איז משיח, װאָס דאַרף ער זיך באַהאַלטן? איז ער דעם ערשטן טאג חנוכה אריינגעקומען אין בית מדרש אלגאזי מיט קעניגליכע קליידער, מיט א גאלדענעם שטעקן, ער איז צוגעגאנגען צום עמוד, ער האט אנגעהויבן דאווענען מיט שיינע זמירות און פיוטים איבעראל, ער האט זיך דערקלערט, יא, ער איז דער מלך המשיח מיט א קרוין אויפן קאפ, און ער האט אנגעהויבן אפציעל צו פירן זיך בבגדי מלכות, די עולם האט אים אנגעהויבן באגלייטן, לאנגע קליידער, מען האט אים אונטערגעהויבן די קליידער, ס'איז געווארן א, ער האט אנגעהויבן אפציעל זיך צו דערקלערן ארויסקומען אין די עפנטליכקייט. פרייטאג ערב שבת חנוכה יאר תרכ ו, זענען געקומען די פיר רבנים אין בית המדרש, זיי האבן געשוואוירן אין נאמען פונעם אייבערשטן, אז שבתי צבי איז טאקע משיח, אויף דעם וואס מען קוקט ארויס שוין לאנגע יארן, און מען קוקט ארויס אז ער זאל קומען אויסלייזן די אידן, ותהום כל העיר, עס איז געווען א עפנטליכע זאך, יעדער האט גערעדט פון דעם, משך גאנץ שבת איז געווען א קאכעניש אין שטאט, ווייל דאס איז געווען ממש נייעס, הגם שבתי צבי האט זיך שוין אויפגעהאלטן דארטן עטליכע חדשים, אבער דאס איז געווען ממש נייעס אין שטאט, שבתי צבי משיח, און די גאנצע שטאט האט פאליטיזירט און מ'האט גערעדט אלו בכה ואלו בכה, און אין אלגעמיין איז די שטאט נאך געווען רוב רובו קעגן שבתי צבי, אבער ס'איז געווען גענוג אויף צו רעדן, אז ס'איז אנגעקומען חשוב'ע רבנים איז געווען א נושא וואס מ'רעדט. זונטאג איז פארגעקומען א דרינגענדע אסיפה אין שטוב פון פון איינע פון די גרויסע מענטשן פון איזמיר געהייסן רבי יודא מורטירו, עס איז פארגעקומען א דרינגענדע אסיפה צווישן די רבנים פון שטאט און די ראשי הקהילה, וויאזוי נעמט מען אויף די נייעס פון שבתי צבי און וואס דארף מען דא טון, דאס איז א חוצפה נוראה שאין כמותה, קומט א מענטש און דערקלערט זיך אלס משיח, און ס'איז אודאי באקאנט די רבנים פון איזמיר האבן נישט ארויסגעקומען קעגן אים אין פארגאנגענהייט, אזוי אויך איז דא די רבנים פון ירושלים און אנדערע, איז דארטן געווען, די הויפט רב פון שטאט איז געווען ר' אהרן לפאפא, און ער האט געהאלטן אז מ'דארף אים הרג'נען, דאס הייסט ער שטעלט אין א סכנה ווי נישט ווי, אויסער דעם וואס ער איז מסית ומדיח כלל ישראל, שטעלט ער אין א סכנה דעם גאנצן ציבור. און דאס טאר נישט געשען, זיין מהלך איז געווען אז מען דארף אים הרג'נען און מען דארף אונטערשמירן שוחד פאר די באאמטע און פאר די רעגירונג זאל אוועק קוקן פון די גאנצע מעשה, אין אנדערע ווערטער ס'איז געווען דא א פראבלעם צווישן אידן האט מען אליין קער גענומען פון דעם און שוין און ס'זאל זיין שטיל. די כנסת הגדולה ער איז געווען מער געלאסענער אין די נושא און ער האט געהאלטן אז ס'קומט נאך נישט קיין הריגה אויף דעם, מען דארף טאקע זעהן מסדר צו זיין די פראבלעם פון שטאט, אבער קיין הריגה קומט נישט אויף דעם. מען דארף דא ארויסברענגען אז צווישן די כנסת הגדולה און ר' אהרן לפאפא איז געווען חילוקי דעות אויף פארשידענע ענינים פון שטאט א לאנגע צייט שוין פארדעם, מסתמא איז געווען אביסל אנגעצויגן צווישן די צוויי, אבער עם כל זה, האט עס נישט אוועקגענומען פון די אחדות פון צו קענען פירן דעם שטאט, אונטער די פירערשאפט פון פיר רבנים מען פלעגט זיך צוזאמקומען צו אסיפות און מען פלעגט אלץ דן זיין, ס'איז געווען חילוקי דעות אבער זיי האבן זיך פארשטאנען. איז אין דעם ענין איז אויך געווען ווי אזוי צו האנדלען מיט שבתי צבי, ס'איז געווען חילוקי דעות, אבער למעשה צום סוף זענען די רבנים פון איזמיר ארויסגעקומען מיט א פאראייניגטע קול קורא אז שבתי צבי איז מחיוב מיתה און מען דארף אים הרג'נען. נאר וואס דען, מען האט אביסל געהאט פארשפעטיגט דעם באן, אויב וואלט די החלטה געווען נאך פאר שבתי צבי, נאך פאר די רבנים פון חאלאב פון ארם צובא וואס זענען געקומען, וואלט מען עס גרינג געהאט געקענט דורכפירן, מען וואלט עפעס באשטעלט און מען וואלט געזען אז ער זאל אפגעווישט ווערן פון מאפע. אבער דא שוין איז שבתי צבי געווארן אביסל גרויס, ער איז שוין קיינמאל נישט געגאנגען אליינס, עס האט זיך אלעמאל אנגעהויבן טון ארום אים, און שוין נישט געווען שייך אז מען זאל אים הרג'נען. די שבתאים אין זייערע ביכער ברענגען יא אז ס'איז געווען א אטענטאט פארזוך אויף שבתי צבי, אז מ'האט אים יא פרובירט צו הרג'נען, זיי דערציילן עפעס א סיפור מופת גאר, לויט ווי זיי זאגן האט מען גאר גענומען זיין ברודער, רבנים פון שטאט האבן אים געשיקט אז ער זאל גאר מרים זיין ידו, ער זאל גאר הרג'נען זיין ברודער שבתי צבי, און ער האט טאקע אפגעווארט איין טאג שבתי צבי מיט א האק און ער האט אים געוואלט הרג'נען, דערציילן זיי א מופת. ער איז געווארן פאראליזירט, א גאנצע געשיכטע וויאזוי שבתי צבי איז ניצול געווארן, אז שבתי צבי האט אים אנגעקוקט, ער איז געווארן פאראליזירט, ער האט זיך נישט געקענט רירן, און אזוי ווייטער. און מען דארף דערמאנען אז אין אונזערע ספרים ווערט דאס נישט געברענגט אז מען האט געטון בפועל אים צו הרג'נען, און אזוי אויך איז דאס אנגענומען ביי אונז אז אליהו צבי, און אויך זיין ברודער יוסף צבי זענען געווען פון די הייסע אנהענגער פון שבתי צבי, פון די קאכעדיגע אנהענגער, און ממילא שווער צו זאגן אזא מעשה, הגם אויב מ'וויל עס פארענטפערן קען מען זאגן אז זיי זענען שפעטער געווארן אנהענגער, דעמאלטס בשעת מעשה זענען זיי נאכנישט געווען אזעלכע הייסע אנהענגער, מ'קען אזוי זאגן, על כל פנים די מעשה ווערט נישט געברענגט אין אונזערע ספרים, אבער וואס ס'ווערט יא געברענגט אז די רבנים פון שטאט האבן געזאגט אז מ'מעג אים הרג'נען. דאס איז געווען זונטאג אדער מאנטאג טאג פון חנוכה פון יאר תכ"ו, וואס דאס הייסט דער ערשטער טאג חנוכה איז אויסגעקומען אויף א דאנערשטאג, סאו דער דריטע אדער פערטע טאג חנוכה איז ארויסגעקומען די די פסק פון די רבנים פון שטאט, און דאס האט אונטערגעצינדן א גרויסן פייער אין שטאט ווי ערווארטעט, עס האט זיך אנגעהויבן א גרויסע קאכעניש, יעדער האט געוואוסט אז די רבנים פון שטאט זענען קעגן שבתי צבי, אבער ווייטער שבתי צבי האט כבוד מלכים, און עס איז דא אנדערע רבנים פון אנדערע פלעצער וואס האלטן יא פון אים, און די שטאט האט אנגעהויבן קאכן, פאליטיזירן, אזוי ווי עס איז די סדר דעמאלטס, און אז שבתי צבי האט געזען אז די רבנים פון שטאט זענען ארויסגעקומען קעגן אים, האט ער באשלאסן אויסצורופן אויף א יום תפילה, אז מען גייט זיך צוזאמקומען אין די בתי מדרשים מתפלל זיין אויף דעם אויף די גרויסע פארברעך אז מען האט געקענט ארויסקומען קעגן אים, די רבנים פון שטאט זענען ארויסגעקומען קעגן אים, זענען זיי געקומען און זיי האבן ער האט אויסגערופן א יום תפילה וואס דאס איז געווען די קומענדיגן פרייטאג וויבאלד אין חנוכה פאסט מען נישט, און זאת חנוכה איז אויסגעפאלן דאנערשטאג אזוי ווי געשמועסט, די קומענדיגן פרייטאג וואס איז א טאג נאך זאת חנוכה האט געדארפט זיין די יום תפילה. שוין, משך די קומענדיגע פאר טעג, דאס איז געווען די לעצטע טעג פון חנוכה, איז דאס געווען די נייעס אין שטאט, אלע האבן גערעדט ארום די נייעס, שבתי צבי מיט די רבנים, די רבנים און שבתי צבי, א פאליטיק אין שטאט, ס'איז געקומען פרייטאג די טאג פון די יום תפילה, און שבתי צבי איז אריין געקומען צום דאווענען ממש ווי א קעניג, ער האט געטראגן א קעניגליכע שטעקן וואס איז געווען איבערגעדעקט פון ריין זילבער, ער איז אריין געקומען מיט א גאנצע סוויטע מענטשן געגאנגען פאר אים און נאך אים מען האט געטראגן טעצער מיט עסן און זיסקייטן, פלעשער מיט וואסער און בלומען, כדרכם של הספרדים פון יענע מדינות. אונטער אים זענען געגאנגען צוויי פון זיינע מענטשן און מען האט אים אויפגעהויבן די עקן פון די קלייד, און אזוי איז ער אריינגעקומען אין בית מדרש. בשעת'ן דאווענען האט ער זיך אויפגעפירט אויף א שטארק מאדענע אופן. דאס הייסט ער האט געהייסן, ער האט פארדרייט די שטיקער פון דאווענען אויסלאזנדיג שטיקער, און משנה געווען פון די אנגענומענע נוסח התפילה, און ער האט אויך, און מען האט דעמאלטס געליינט, ס'איז דאך געווען א תענית, הגם ס'איז געווען פרייטאג און א טאג נאך זאת חנוכה, און ס'איז דא די הלכה פון אין מתענין לפניהם ולאחריהם, איז אים נישט אנגעגאנגען דער כלל, מען האט געמאכט א תענית ציבור און מען האט געליינט, און די עולים לתורה האט ער געהייסן ארויסזאגן די שם המפורש, זאגנדיג אז ס'איז דאך זמן המשיח, און ס'איז די צייט וואס מען קען ארויסזאגן די שם המפורש. נאכן דאווענען איז ער געבליבן מיט זיינע אנהענגער, געבליבן אין בית מדרש א גאנצן טאג, ווי דארטן האט מען עוסק געווען אין סדר יום כיפור קטן און אין אנדערע תפילות תהילים, און בשעת דאס האט זיך אפגעשפילט דעם פרייטאג מוצאי חנוכה איז געווען אויף די גאסן פון שטאט לעבעדיג, יעדער האט גערעדט פון דעם פון דעם יום תפילה, יעדער גערעדט איבער די נייעס אין שטאט, דאס איז געווען ממש אויפן סדר היום, אין פארנט פון דעם בית מדרש, פון בית מדרש אלגאזי. האבן זיך צוזאמגעקומען סתם נייגעריגע מענטשן געווען אינטערסירט צו זען וואס טוט זיך דארטן, און בכלל אויפן מארק פון שטאט און איבעראל ווי נישט האבן זיך צוזאמגעקומען מענטשן מ'האט גערעדט, דאס איז געווען די געשפרעך פון טאג, איבעראל האבן זיך צוזאמגעקומען אין יעדע קופקע ווי וואס מ'האט געשמועסט האט מען געוואוסט אז דארטן רעדט מען יעצט פון די נייעס, מ'האט געוואוסט אז א איד וואס געפינט זיך אין איזמיר און א קאפ ליגט נישט אריינגעלייגט און ער שטייט נישט אין א קופקע און ער רעדט נישט איבער די נייעס, צריך בדיקה אחריו צו ער איז הונדערט פראצענט ביים זינען צו נישט, דאס איז געווען אין שפיץ פון די פון די נייעס דעמאלטס. און דארט אין שטאט איז געווען א איש מכובד האט געהייסן חיים פעכינאו, חיים פעכינאו געווען א שטארקע מקורב צום כנסת הגדולה, און די ערשטע דרוק פונעם כנסת הגדולה דערמאנט אים די כנסת הגדולה און ער גיבט אים אפ א שכוח, ער האט געהאלפן דרוקן זיין ספר, ער איז געווען א פון די אנגענומענע מענטשן פון די אנשים מכובדים אין שטאט, און ער האט זיך עפעס פארפלאנטערט אין א וויכוח מיט מענטשן פון שבתי צבי, וואס דאס הייסט ער האט זיי אריינגעגעבן אין טאטנ'ס טאטן אריין, ער האט געזאגט ווער זענט עטץ צו וויסן ווער ער איז, ער קומט דאך פון דא, ער איז דא אויפגעוואקסן, מיינסט איך האב שוין פארגעסן די אלע משוגעת'ן, ער האט אנגעהויבן צו רעדן און אים נאכמאכן וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט אין די קינדערישע יארן, און די יארן שפעטער, און וואס אלץ האט זיך געטון. בקיצור ער האט זיי אריינגעגעבן קוקט אויס אביסל צו שטארק, שטערקער ווי זיי קענען פארנעמען, און עס איז געווארן א ערנסטע געשלעג מיט הענט דארטן צווישן ביידע מחנות צווישן די מאמינים אין שבתי צבי און די מתנגדים פון שבתי צבי. אזוי צו אזוי זענען געווען אזעלכע וואס האבן געפונען פאר וויכטיג אינמיטן יום כיפור קטן אינמיטן שבתי צבי'ס תפילה צו גיין דאס דערציילן פאר שבתי צבי אז חיים פאכינאו האט זיך פאררעדט קעגן אים וויבאלד חיים פאכינאו איז געווען פון די אנשים מכובדים אין שטאט און עס קוקט אויס אז זיין רעדן איז געווען מער ווי סתם עפעס ווי איינער וואס זאגט א ווארט און מען איז געקומען דערציילן אינמיטן דאווענען פאר שבתי צבי. שבתי צבי האט דאס געהערט האט ער געזאגט דמו בראשו אז מען מעג אים גיין הרג'נען מען זאל אים גיין פשוט און גראד הרג'נען ס'איז געווען ערב שבת און די שבתאים איז ארום געגאנגען ס'איז ארום געגאנגען א קול צווישן די שבתאים שבתי צבי האט געזאגט הרג'נען חיים פחינו און ממילא איז געווארן א אנלויף מען האט אנגעהויבן צו זוכן חיים פחינו און ער איז אריינגעלאפן צו זיך אינדערהיים זיך באהאלטן. און די חברה האבן געוואוסט איין זאך, ס'איז געווען גרינגע און ליידיגע מענטשן. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז זאכן זענען געטון געווארן דארטן אן אחריות, וואס הייסט הרג'נען? שבתי צבי האט נישט געהאט קיין שום פראבלעמען צו זאגן פאר זיינע חברה, גייטס הרג'טס. ס'איז דאך מסוכן מאוד די מצב געווען, מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואס דאס האט געזאלט מיינען אזא זאך. די חברה האבן זיך א לאז געטון צום הויז פון חיים פחינו, און מ'האט אנגעהויבן מאכן א אינוואזיע דארטן, מ'האט אנגעהויבן אויסצושיסן פענסטער, חיים פחינו האט געציטערט, ער האט זיך באהאלטן אונטער א פאס, ער האט אויסגעגאסן א פאס פון וויין, ער האט איבערגעדרייט דעם פאס, און זיך באהאלטן אונטערן פאס, און ס'האט געפעלט א האר אז די חברה זאלן זיך אריינרייסן ביי אים אינדערהיים, און אים טרעפן דארטן אבער ווי מ'האט געהאלטן ממש דארטן איז געקומען א שליח פון בית דין פון שטאט אז עס איז שוין די זמן שבת יעדער זאל אוועק גיין פון דארטן עס גרענעצט זיך שוין מיט חילול שבת און אז ס'איז געקומען א שליח בית דין איז דער עולם אוועק פון דארטן און ר' חיים פכינא האט אפגעאטעמט פריי נאך מיט א פחד ווער ווייסט וואס די עתיד קען אים ברענגען ער האט זיך פארטשעפעט דא מיט די שבתאים א הייקעלע נושא אבער שוין, איז ער על כל פנים אויף א מינוט געראטעוועט געווארן, ער איז געגאנגען דאווענען אין שול, קבלת שבת, מעריב. שוין קומענדיגן אינדערפרי האט מען זיך געשטעלט דאווענען, שבת איז שבת, פארשטייט זיך דורכאויס שבת האט די גאנצע שטאט גערעדט, יעדער איינער געשמועסט דערפון, און יעדער איינער געגאנגען דאווענען איש על מחנהו ואיש על דגלו, די מאמינים מיט שבתי צבי זענען געגאנגען צום בית כנסת אלגאזי, און די מתנגדים וואס דאס איז געווען די עיקר חלק פון שטאט, מיט די רבנים בראשם, זענען געגאנגען צום בית הכנסת הפורטוגזי, אין בית מדרש אלגאזי האט מען זיך געשטעלט פריער פונעם גרויסן בית מדרש, אזוי איז געווען די סדר, מ'איז געקומען אין בית מדרש, אבער דאס איז געווען, שבתי צבי איז שוין געווען דעמאלטס ווי מען זאגט א גאנצער קעניג, א גאנצע זאך, און ער האט אנגעפירט מיטן דאווענען, מען האט שטארק מאריך געווען מיט פיוטים און מיט תפילות ביי פסוקי דזמרה. מאריך געווען א לאנגע צייט, און נאכדעם איז מען געקומען צו צו שחרית, און מען האט געהאלטן פאר קריאת שמע נאך אהבה רבה, מען האט געענדיגט ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה, האט זיך שבתי צבי אויסגעדרייט און געוויזן פארן עולם אז מען גייט דער עולם זאל אריבערגיין צום בית מדרש הפורטוגזי צום הויפט בית מדרש, מען זאל מען זאל דארטן טרעפן ר' חיים פכינא דארט האט מען געהאלטן אינמיטן דאווענען. זאל טרעפן ר' חיים פכינא און אים הרג'נען, און בכלל איבערנעמען דאס בית מדרש, מאכן א ראלי כשמו כן הוא, איבערנעמען דעם צענטראלן בית מדרש אין שטאט, זיך נישט לאזן שפייען אין די קאשע, מען דארף זיך עפעס באהאלטן דא אין אלגאזי, אריין אין גרויסן בית מדרש אריין, וואס עפעס זיך באהאלטן? ער האט זיך געפילט גענוג שטארק און באקוועם דאס צו טון. על כל פנים אז שבתי צבי האט אזוי געזאגט האט זיך די האט זיך די גאנצער עולם א געגעבן א לאז אריין אין די גאסן, די גאסן פון שטאט זענען שווארץ געווארן, אין בית מדרש הפורטוגזי האט מען געהאלטן דארטן ביי שירה פאר נשמת און מען זעט אז ס'טוט זיך מאסן מענטשן קומען צו גיין מיט יונגע בלוט יונגע כוחות, און דא דא גייט געשען עפעס, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, איז די ערשטע זאך האט מען פארשלאסן דאס בית מדרש אויף שלאס און ריגל, און ר' חיים פכינא אליינס איז ארויפגעגאנגען אויפן בוידעם, ער האט געציטערט, און דער עולם האט זיך פארשלאסן פארפאנצערט אין בית מדרש. און פארשטייט זיך אינדרויסן איז געווארן א תרמילא, מ'האט זיך גענומען האקן און זעצן אין טיר, ס'איז געווען דארטן א גאנצע געשעפט, און אינעווייניג אין בית מדרש האט מען געציטערט פחד פחדים פון דאס קומענדיגע, און שבתי צבי אליינס איז אויך אהין אנגעקומען, ער קומט אן, ער זעט אז די גאנצע עולם איז פארזאמלט אינדרויסן, פרעגט ער וואס טוט זיך, פארוואס גייט מען נישט אריין אינעווייניג? זאגט ער וואס הייסט, די חברה האבן פארשפארט די בית מדרש, מ'קען נישט אריינגיין אינעווייניג. ער זאגט מיר פארשפארט? וואס פארשפארט? ווען פארשפארט? ער האט גענומען א שטיין, ער האט אויפגעבראכן דעם טיר אום שבת, נישט געהאט קיין שום פראבלעם דערמיט, חילול שבת, אויפגעבראכן דעם בית מדרש האט זיך געגעבן א לאז, די גאנצער עולם פון דרויסן האט זיך געגעבן א לאז אריין אין בית מדרש, מען האט זיך אין אלע זייטן פונאנדערגעשפרייט, און פארשטייט זיך די ערשטע זאך האט מען אנגעהויבן צו זוכן דעם חיים פחינו, חיים פחינו האט געזען כי כלתה אליו הרעה, איז ער ארויפגעגאנגען דארטן אינעם קוימען פונעם בית מדרש, פון דארטן איז ער ארויסגעקראכן און זיך אראפגעגליטשט, האט זיך געראטעוועט און איז אהיימגעגאנגען, אזוי איז ער געראטעוועט געווארן נאכאמאל צום צווייטן מאל פון א זיכערן טויט, אבער אינצווישן האט בית מדרש, דער עולם האט איבערגענומען דאס בית מדרש, שבתי צבי איז אריינגעקומען דארטן אינמיטן דאווענען מ'האט געהאלטן ביי נשמת, און ער האט איבערגענומען דאס בית מדרש כפשוטו, איז ארויפגעגאנגען אויפן באלעמער, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן פארן עולם, איז לראש וראשונה האט ער אנגעהויבן צו זינגען עפעס א טערקישע גוי'אישע ליד, א שמוציגע ליד, און ער האט געזאגט אז אין דעם ליד ליגן פארשידענע סודות אין שיר השירים, און מען האט אנגעהויבן מיט א ניגון ווי מען זאגט, און נאכדעם וואס מען האט געענדיגט דעם ניגון האט ער אנגעהויבן א גאנצע דרשה, בראש וראשונה האט ער זיך מתנצל געווען פארן אויפברעכן דעם טיר, זאגנדיג אז מיט דעם חילול שבת וואס ער האט געטון האט ער מונע געווען אסאך חילול שבתים פון אסאך אנדערע מענטשן אין אנדערע וואכן, און ער האט אנגעהויבן קומען על פי קבלה אז ער האט צובראכן טויזנטער טויזנטער קליפות וואס איז דא געווען, און ער איז אויך אריין אין ענין פון הלכה אז ער האט עס געמעגט טון להלכה. א תלמיד חכם איז ער געווען, א בקי בש"ס איז ער געווען, און ממילא האט ער געהאט דעם כח מטהר צו זיין את השרץ בק"ן טעמים, ער האט מסביר געווען פארוואס ער האט נישט געטון קיין שום עוולה מיטן אויפברעכן די טיר, נאר אדרבה דאס איז געווען גאר א מצוה און ער האט עס גאר געדארפט טון, און נאכדעם האט ער אנגעהויבן צימבלען און זאגן מוסר דברי כיבושין ווי מען זאגט, פאר די שטאט, און ער האט אנגעהויבן פרעגן פארוואס די עולם איז נישט מקבל די גאולה, ס'קומט א גאולה, מען וויל אויסלייזן אידישע קינדער, פארוואס איז מען עס נישט מקבל? און זאגט ער דאס איז געווען די סדר, די פראבלעם פון אידן אלעמאל, אידן זענען אלעמאל געווען א עם קשה עורף, זאגט ער אפילו אין די צייטן פונעם אותו האיש, די אותו האיש איז געקומען, ער האט געוואלט נאר טון גוטס, און פארוואס האט מען אזוי מרחק געווען? מען וואלט אים געדארפט מקרב זיין, פארקערט ער וואלט אזויפיל צוגעגעבן אזויפיל געטון, האט ער געזאגט איינע פון די זאכן וואס ער וועט טון ווען ער וועט קומען און אויסלייזן די אידן ווען די גאולה וועט קומען, וועט ער צוריק שטעלן דעם כבוד פון דעם אותו האיש און אים צוריק שטעלן אין זיין פלאץ צווישן די נביאים און נביאות ביי כלל ישראל, עפרא לפומיה. אבער זאגט ער נישט נאר דעמאלטס איז עס געווען, היינט חזר'ט זיך איבער די זעלבע זאך, אז ער קומט דא און ער וויל אויסלייזן די אידן פון גלות און מען לאזט נישט, די אידן ווילן זיך אליינס נישט לאזן, האט ער אנגעהויבן צימבלען די רבנים פון שטאט, די פיר רבנים פון שטאט, און ער האט צוגעגליכן די פיר רבנים צו די פיר טמא'נע חיות וואס ווערט אויסגע אויסגערעכנט אין פסוק, ארנבת, גמל, חזיר, שפן. און יעדער פון די פיר רבנים האט ער צוגעגליכן צו אן אנדערן די פיר חיות, די כנסת הגדולה האט ער צוגעגליכן צו גמל, און אויף יעדע פון די רבנים האט ער גע'דרש'נט מיט גאנצע רמזים פארוואס דער רב איז איז קעגן דער חיה, און אזוי האט ער געהאלטן א גאנצע דרשה פול מיט נארישקייטן, און ער האט געזאגט אז לעולם וואלט ער געדארפט מחרים זיין די רבנים פון שטאט, נאר צוליב כבוד שבת האלט ער זיך אפ פון פון א חרם. און ס'איז געקומען געענדיגט די דרשה האט ער אנגעהויבן מען גייט יעצט ליינען קריאת התורה. דער עולם האט נאך געהאלטן פאר פארן דאווענען האט ער געהאלטן פאר ברכת יוצר קריאת שמע תפילה מילא זיין עולם האט שוין געזאגט ברכת יוצר קריאת שמע תפילה האט מען נאכנישט געזאגט אבער ווער רעדט נאך פון פון די אין בית מדרש הפורטוגזי האט נאך געהאלטן ממש פאר פאר נשמת. איז מען געקומען זאגן אז מען וויל ליינען, זייער פיין, אבער מען קען נאך נישט ווייל דער עולם האט נאכנישט געדאווענט, האט ער געזאגט היינט איז יעדער איינער פטור פון תפילה, יעדער זאל זאגן פאר זיך שטילערהייט קריאת שמע אן די ברכות לפניו ולאחריו, און מען האט מיט דעם יוצא געווען. האט ער אנגעהויבן ליינען, האט ער געזאגט אז היינט וועט מען נישט ליינען פון א ספר תורה, מען וועט ליינען פון א חומש, און ער האט געזאגט אז דער חומש דאס איז חשוב'ער ווי די ספר תורה, מען גייט ליינען פונעם חומש. מ'האט געעפנט דעם חומש, און אויף כהן האט ער אויסגערופן זיין ברודער אליהו צבי אלס כהן, און כמובן האט ער אים געהייסן ארויסזאגן די שם המפורש ביים עולה זיין, און נאכדעם האט ער אים געמאכט א מי שבירך, און ער האט אים מכתיר געווען אלס מלך פון טערקיי, אנשטאטס דער יעצטיגער סולטאן וואס זיצט אויפן כסא מלוכה, האט ער געזאגט אז זיין ברודער ער וועט זיין דער מלך פון טערקיי ווען ס'וועט קומען די צייט. אויף לוי האט ער אויסגערופן דעם צווייטן ברודער יוסף צבי, און אים האט ער מכתיר געווען אלס דער קעניג פון רוים. אזוי האט ער אויסגערופן זיינע נאנטע מקורבים פאר די ז' קרואים, יעדער איינער האט ארויסגעזאגט די שם המפורש, ער האט יעדעם איינעם מכתיר געווען אלס קעניג אויף אן אנדערן לאנד. און ווען ער האט געענדיגט האט ער געזאגט מען גייט נאכאמאל איבערליינען. פון אנפאנג סדרה נאכאמאל ז' קרואים, און דאס מאל האט מען אויסגערופן זיבן פרויען צו די ספר תורה. ער האט אויסגערופן זיבן פרויען און אויך זיי געהייסן ארויסזאגן די שם המפורש. נאכן ליינען האט שבתי צבי געזאגט ס'גייט יעצט זיין תקיעת שופר. אזוי ווי ראש השנה נאכן ליינען איז דא תקיעת שופר, ער גייט יעצט אויך בלאזן שופר וואס דאס גייט זיין דער שופר פון די גאולה העתידה, די תקיעת שופר וואס איז באקאנט, משיח עט קומען וועט מען בלאזן שופר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, שבתי צבי האט צוגעלייגט זיין הענט צו די מויל, ער האט ארויסגעלאזט א קול פון זיין מויל כאילו ס'איז א שופר, און ער האט געזאגט אז דאס איז געווען די תקיעת שופר וואס האט מבשר געווען די גאולה העתידה, דאס איז געווען די תקיעת שופר. איז דארטן האט זיך די כנסת הגדולה אנגערופן און האט אים געפרעגט ער זאל באווייזן א אות ומופת, זאל ווייזן א אות אז ער איז טאקע משיח, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אז טאמער ס'קומט א נביא אדער א חולם א חלום דארף ער ווייזן עפעס א אות, מ'קען נישט סתם אזוי קומען זאגן זאכן. האט שבתי צבי צוריק געענטפערט מיט גרויס חוצפה אות ווילסטו? ער האט זיך זייער אויפגערעגט און געזאגט, נאך אביסל וועל איך דיר געבן צו עסן פלייש פון א קעמל, ווייל כ'וועל דיר געבן צו עסן דיין אייגענע פלייש, און דו ווערסט דאך געגליכן צו א גמל, אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט, און ממילא וועל איך דיר געבן צו עסן פלייש פון א קעמל. אזוי האט ער געזאגט, און נאכדעם האט ער געזאגט, ווילסט האבן א אות? קום איך וועל דיר ווייזן א אות. ער רופט צו א מענטש, הייסט אים ארויסזאגן די שם המפורש, און פארשטייט זיך יענער האט געציטערט, האט ארויסגעזאגט די שם המפורש. אזוי האט ער גערופן נאך א נאך א מענטש און נאך א מענטש, און ער האט עטליכע מענטשן געהייסן ארויסזאגן סתם אזוי די שם המפורש אן גארנישט, און זיי האבן ארויסגעזאגט. האט ער געזאגט פאר די כנסת הגדולה, דו זעסט? דאס איז די אות ומופת, אז מענטשן האבן נישט מורא, מענטשן האבן מורא פון מיר, מען נעמט אן מיין מלכות, וואס איך הייס טוט מען, און אפילו איך הייס ארויסזאגן דעם שם המפורש, זאגט מען ארויס דעם שם המפורש. און ער האט געזאגט פארן כנסת הגדולה, געווען זייער באליידיגט אויפן כנסת הגדולה, ער האט געזאגט ביסט מחויב נידוי, ביסט מחויב א חרם, ער האט אים מחרים געווען אום שבת. און אזוי האט שבתי צבי ווייטער ארומגערעדט, געזאגט אז ער איז שטארק צופרידן אז ער האט משיג געווען אסאך מער וואס ער האט פון אמאל געקלערט משיג צו זיין. נאכדעם האט ער ווייטער ארומגערעדט וועגן די זיין משיחיזם, האט ער ארויסגעברענגט אז בעצם פאר משיח קומט דארף זיין משיח בן יוסף, און משיח בן יוסף איז שוין געווען בזמן תח ותט איז געווען א איד וואס האט געהייסן אברהם זלמן, און דער אברהם זלמן איז געהארגעט געווארן אין די גזירות פון תח ותט, און ער איז געווען משיח בן יוסף. רבי יעקב שאשפורט אין ציצית נובל צבי מאכט חוזק פון דעם, ער זאגט וואס ווען ווי, קיינער ווייסט נישט ווער ווער אברהם זלמן איז געווען, מען האט קיינמאל נישט געוואוסט. און משיח בן יוסף איז נישט סתם אזוי א אנאנימער מענטש, ער גייט זיין א גענעראל, ער דארף שטארבן, ער דארף שטארבן אין מלחמה, אויסער דעם וואס פאר א מלחמה רעדט מען, מלחמה וואס אידן וועלן מלחמה האלטן מיט די גוים, און נישט אזא מלחמה וואס גוים האלטן מלחמה מיט גוים, וואס ווען ווי, משיח בן יוסף דארף זיין א גענעראל, איינער א אנגעזעענער מענטש, און נישט סתם אזא אנאנימער מענטש. ר' יעקב שאשפורט מאכט אוועק בכלל די גאנצע געדאנק. אבער שבתי צבי האט יא גערעדט און האט געהאלטן א הספד אויף דעם אברהם זלמן אויף משיח בן יוסף. ער האט געמאכט א קל מלא רחמים א קל מלא רחמים אויף א מענטש וואס האט בכלל קיינמאל נישט עקזיסטירט א אויפגעטראכטער מענטש פון שבתי צבי וואס איז אנגעבליך געווען משיח בן יוסף. נאכן קל מלא רחמים איז ער צוגעגאנגען צום ארון קודש וואס איז א שטות, פארשטייט זיך אליין האט ער נישט געליינט אין א ספר תורה, אבער דאס מאל האט ער ארויסגענומען א ספר תורה, ער האט גענומען זינגען פסוקים פון שיר השירים און זיי אויסגעטייטשט מיט העכערע כוונות און סודות, און ער האט געזאגט א זמן פון די גאולה, די גאולה וועט זיין ט ו סיוון פון תכ ו, מ'האלט יעצט אזוי די שבת נאך חנוכה פון תכ ו, האט ער געזאגט א דאטום אז ס'וועט זיין. ט ו סיוון פון תכ ו. ער האט צוגעענדיגט ווייטער מעין א פתיחה מיט א גוי'שע ליד וואס ער האט געטענה'ט ער האט עס אויסגעלייזט פון די גוים, נאכדעם האט ער געהייסן אז דער גאנצער עולם זאל אהיים גיין עסן די סעודה, מען דארף נישט דאווענען קיין מוסף, מען דארף נישט דאווענען, מען האט שוין געענדיגט דאס דאווענען. שוין, די עולם איז פון דארטן אוועק בפחי נפש, וואס אין א מאמר המוסגר ווערט דערציילט אז מ'האט געפרעגט שבתי צבי אויפן וועג ארויס פון בית מדרש וויאזוי האט ער זיך נישט דערוואגט אזוי צו צומלען די כנסת הגדולה, כנסת הגדולה איז געווען שטארק רעספעקטירט אין די גאנצע וועלט און ווער רעדט נאך אין שטאט אין איזמיר ער האט זיך אזוי דערוואגט אזוי קעגן אים האט ער געזאגט איר זענט שוטים כ'האב אים געטון א גרויסע טובה ווייל גמל איז מרומז אין כגמול עליו וואס דאס איז גאר הויכע זאכן, איך האב מיט אים גאר א גרויסע טובה געטון, אזוי האט ער גערעדט. און אזוי ווי די סדר איז אין אזעלכע פעלער, אז א מענטש וואס ווייזט ארויס שטארקייט באקומט רעספעקט ביי מענטשן, מענטשן זעען אז ער האט א כח, ער קען אריינקומען אינעם צענטער פון שטאט, קען ער אריינקומען און טון זאכן, און במילא האבן מענטשן אנגעהויבן מער, עס איז געווארן מער אנגענומען ביי מענטשן. הגם נאכנישט אין דעם שלב, נאכנישט אויף אזא גרויסן אופן, אבער אדם האט אסאך, ער האט אנגעצויגן אסאך מאמענטום. די רבנים פון שטאט האבן געזען אז ס'גייט שוין זייער זייער ווילד און זייער זייער ווייט, האט מען פרובירט די לעצטן פרואוו, מען האט געוואלט, מען האט געוואלט רעדן מיט אים. און דאס איז געווען דער זונטאג נאך דעם זונטאג ה' טבת, האבן די רבנים פון שטאט אים געלאזט רופן, ער וויל זיך אוועק זעצן מיט אים. שבתי צבי האט זיך אויסגעלאכט פון אים, און געזאגט אז ער האט צוריק געשיקט א מעסעדזש צו די רבנים אז ענק זענען נישט מער ווי פאפירענע טיגערס, ענק האבן נישט קיין שום כח אין שטאט, דער מאכט אין שטאט האב איך שבתי צבי, און ענק ווייסן דאס זייער גוט, איך האב נישט וואס אריבערצוקומען צו ענק, און קיינער פרעגט ענק נישט, און פארטיג, און עס איז מסודר אזוי. און בעפעס מה, איז ער געווען גערעכט, רבנים פון שטאט האבן נישט געהאט דעם ריכטיגן כח, נאר וואס, דער הויפט רב פון שטאט, רבי אהרן לפאפא, וואס איז געווען א שארפער, און ער האט געזען אז שבתי צבי ענטפערט מיט חוצפה קעגן די רבנים, האט ער געלאזט אויסרופן אין בית מדרש אז שבתי צבי איז א משיח שקר, און טאמער ציט ער נישט צוריק העט ער אים לייגן אין חרם. אבער עס איז געווען א דורכפאלנדע מלחמה ווייל א טאג נאכדעם, מאנטאג ו' טבת תכ"ו, איז ארויסגעקומען א כרוז פון שבתי צבי אז ער איז מכתיר אלס דעם הויפט רב פון שטאט די כנסת הגדולה, אנשטאטס ר' אהרן לפאפא, ער זאגט אים אפ פון די רבנות פון שטאט, און ער איז מכתיר די כנסת הגדולה אלס רב פון שטאט. אזוי ווי אונז האבן שוין פריער געשמועסט איז די כנסת הגדולה מיט ר' אהרן לפאפא איז געווען א געוויסע אנגעצויגנקייט, ס'איז געווען העכערע זאכן, ס'איז געווען אידישקייט זאכן, ס'איז געווען אביסל אנגעצויגן צווישן זיי צוויי, און דא האט שבתי צבי אריינגעשטעקט זיין נאז, און האט גענומען רבי אהרן לפאפא דעם הויפט רב פון שטאט, האט אים ארונטערגעזעצט, און אנשטאטס דעם האט ער געשטעלט די כנסת הגדולה אלס הויפט רב פון שטאט. ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן אז די רבי אהרן לפאפא, די זיין קאנטראקט בעצם איז געווען אויף א גאנץ לעבן, ער האט געדארפט זיין לויטן שטר, האט ער געדארפט זיין רב פון איזמיר אויף א גאנץ לעבן. אבער דא האט ער אים אונטערגעזעצט און ער האט געשטעלט דעם כנסת הגדולה אלס רב, ער האט מחייב געווען די גאנצע שטאט יעדער זאל אריבערגיין און קישן די הענט פון די כנסת הגדולה, און אים אפיציעל דערקלערן אלס הויפט רב פון שטאט, און די עולם האט טאקע געפאלגט, אפילו די וואס זענען געווען מתנגדים פון שבתי צבי האבן זיך אויכעט אונטערגעווארפן אונטער די כנסת הגדולה, צו צו ס'איז געווען צוליב פארשידענע סיבות, און ס'איז געווען וואס האבן מורא געהאט פון שבתי צבי און זיינע מענטשן וואס האבן נאכגעקוקט יעדן איינעם. די כנסת הגדולה מצידו האט געשפירט אז דאס איז א געלעגנהייט וואס ער דארף איבערנעמען די רבנות פון שטאט, אפילו אז ס'קומט דורך אזא אופן, דורך אזא אומגעווינטשענע אופן, דורך שבתי צבי, דארף ער עס אננעמען, ער האט געהאלטן אז ס'וועט זיין לתועלת פאר די רוחניות פון די שטאט און פאר כלל ישראל, און אז דאס איז די ריכטיגע זאך וואס ער דארף טון. און טאקע די כנסת הגדולה איז פארבליבן זייט דעמאלטס אלס הויפט רב פון איזמיר, אפילו שוין נאכדעם וואס די גאנצע מעשה האט זיך בארואיגט און שבתי צבי איז שוין געווארן אפגעפרעגט ביי גאנץ כלל ישראל, יעדער געזען ווער שבתי צבי איז, אבער שוין געבליבן דאס דער מצב וואס די כנסת הגדולה האט אנגעהאלטן די רבנות פון שטאט. על כל פנים, די כנסת הגדולה איז דערקלערט געווארן אלס רב פון שטאט און דאס איז געווען מאנטאג ו' טבת. ר' אהרן לפפא איז דעמאלס געווען אויף א שווערע מצב, די התנגדות קעגן אים איז געווארן גאנץ שטארק, ער האט זיך געמוזט אויסבאהאלטן אין זיין אייגענע שטוב, ער איז נישט ארויסגעגאנגען פון דארטן אפילו צום דאווענען איז ער נישט ארויסגעגאנגען. און דאס איז געווען מאנטאג, יענעם טאג האט שבתי צבי געמאלדן אז ער גייט אויפנעמען דעם עולם, ער איז דאך יעצט געווארן דערקלערט, ער האט זיך דאך אליינס דערקלערט אלס משיח, ער האט זיך געקרוינט, און ממילא איז די צייט אויפצונעמען דעם עולם, די קומענדיגן דינסטאג וועט ער אויפנעמען די מענער, און די קומענדיגן מיטוואך וועט ער אויפנעמען די פרויען פון שטאט. איז כדאי נאכאמאל צו מאכן א שטיקל סך-הכל דא, טאקע אויפן לוח ווי מען האלט דא. און ווי מ'האט געשמועסט אז אנהייב יאר תכ"ו, ס'הייסט סוף תכ"ה אנהייב תכ"ו, איז שבתי צבי אריינגעקומען קיין איזמיר אויף א שטילן פארנעם, שטילערהייט, ווי ער איז געזעצן שטיל די קומענדיגע פאר חדשים. אין די טעג פאר חנוכה האט די באמבע געפלאצט ווען גרויסע רבנים פון חאלעב זענען אים געקומען באזוכן אלס משיח. חנוכה, די ערשטן טאג חנוכה איז ער אפיציעל ארויסגעקראכן פונעם מייזן לאך מיט קעניגליכע קליידער, נישט מורא האבנדיג פון קיינעם, זיך דערקלערנדיג אלס משיח. פרייטאג ערב שבת חנוכה האבן די רבנים געשוואוירן ברבים אז ער איז משיח, שבת האט זיך געקאכט אין שטאט, זונטאג איז געווען די גרויסע אסיפה, זונטאג אדער מאנטאג איז געווען די גרויסע אסיפה ביי ר' יהודה מורטירו, זונטאג חנוכה, מען האט דערקלערט אז ער איז מחויב מיתה.

דעם קומענדיגן שבת, וואס איז דער שבת נאך חנוכה, איז געווען די גרויסע ראלי וואס מען האט דורכגעפירט אויפן בית מדרש הפורטוגזי, און דער גרויסער, דאס, די אטאקע אויף די רבנים פון שטאט. זונטאג איז געווען נאך אן אסיפה ביי די רבנים פון שטאט, ווי מען האט אים געלאזט רופן, ער האט צוריקגעענטפערט מיט חוצפה, ווער זענען ענק? וואס זענען ענק? נאך וואס מאנטאג איז ר' אהרן לפפא ארויסגעקומען שארף קעגן אים, ער האט געלאזט אויסקלאפן אלס א משיח שקר און געסטראשעט מיט א חרם, איז די פאל, דאס איז געווען אנטשולדיגט דאס איז געווען זונטאג נאך בו ביום, און מאנטאג איז שבתי צבי ארויסגעקומען אז ער זאגט אים אפ פון די רבנות פון שטאט, און שטעלט די כנסת הגדולה שטאטס דעם. און ער האט דערקלערט אז דינסטאג און מיטוואך וועט ער אויפנעמען דעם עולם, דינסטאג די מענער און מיטוואך די פרויען. איז טאקע דינסטאג ז' טבת איז געווען א פראכטפולע צערעמאניע אין בית מדרש דאס מאל שוין אין בית מדרש הפורטוגזי, ער האט זיך שוין נישט געשעמט פון קיינעם, און ס'איז געווען א גרויסע באגלייטונג איז געווען פון זיין הויז און ביזן בית מדרש. און מען האט אים באגלייט איבעראל מיט פאקלען און בלומען און אנדערע זאכן, און פון ביידע זייטן זענען געשטאנען שורות פון מענטשן, מען האט געווארט שבתי צבי זאל דורכגיין, און אין בית מדרש אליינס האט מען ארויסגענומען די אלע, מען האט ארויסגענומען די ספר תורה לכבודו, און מען האט מנדב געווען גרויסע גרויסע געלטער און ער האט גערעדט פאר זיי, ס'איז געווען א גרויס כבוד דארטן, מען האט אויפגענומען דעם עולם. ס'קוקט אויס איז געשען עפעס, וואס פונקטליך איז נישט באקאנט, דעם קומענדיגן מיטוואך ח' טבת האט שבתי צבי זיך יא געבראכן אז ער קומט אריבער צו די רבנים פון שטאט, נישט באקאנט פונקטליך וואס פארוואס, אבער אויך דארטן האט ער זיך שטארק מתחצף געווען קעגן די רבנים, און ארויסגייענדיג פון די רבנים האט ער פלוצלינג געמאלדן אז ער גייט אריבער צום קאדי פונעם שטאט. וואס דארטן וועט ער באווייזן מופתים, און דאס איז שוין געווען א טריט ווייטער פאר שבתי צבי. כ'האב פריער ארומגערעדט, די אידן האבן עס געזוכט צו האלטן אלס שטילע זאך פאר זיך, מען האט נישט געוואלט ס'זאל נתפרסם ווערן ביי די גוים, ווייל עס איז געווען א געהעריגע מרידה במלכות, שבתי צבי איז קעניג, אבער דא קומט ער דערקלערן אז ער גייט גיין צום קאדי פון שטאט. און לכאורה האט ער דארטן ער וואס ער האט געוואלט טון דארטן איז נישט באקאנט אבער דאס איז געמיינט אז די קאדי העט געוואר ווערן אז דער מענטש דערקלערט זיך אלס די קעניג פון די אידן און מ'העט אנפאנגען עס העט אנפאנגען ווערן ער העט גייען פארמסר'ן אין הויפט שטאט און אז די אידן דערקלער האבן האבן א קעניג און זיי זיי זאגן קלאר זיי גייען אראפווארפן דעם קעניג פונעם טראן וואס ס'פעלט נישט מער פאר די אידן ווי דעם. ס'איז געווארן א אנגעצויגנקייט וואס מ'קען זיך נישט פארשטעלן אין שטאט. פון איין זייט די וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי וואס זענען געווען די פראסטערער עולם, די באלבאט די מער פראסטערע עולם, וואס האבן זיך מתגבר געווען מדי יום ביומו שטערקער און גרעסער, זענען געווארן צולאזט ס'איז געווען העפטיגע אומ'אחריות'דיגע מענטשן, זיי האבן געגלייבט אז שבתי צבי גייט ער וועט ווייזן ניסים ונפלאות, ער גייט ער גייט אים מאכן אויס קאדי פון שטאט, אפשר וועט ווערן א אידישער קאדי, און דער עולם האט אים באגלייט, ס'איז געווען פרייליך, ס'איז געווען יום טוב אין די וואכן, יעדער האט געטאנצט און געשפרינגען, שבתי צבי גייט צום קאדי, ער גייט גיין צום קאדי, יעדער איז געווען העפי מיט דעם, שבתי צבי גייט צום קאדי. פון די אנדערע זייט די ראשי הקהילה מיט די ערנסטע בעהערדע פון די שטאט האבן זיך מורא'דיג געזארגט וואס גייט דא געשעהן ס'נישט נישט קיין פשוטע מעשה דאס עס פון ביידע זייטן נעמען עס אפילו די מער מעסיגע צווישן די שבתאים אליינס די וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי די מער ערנסטע מענטשן האבן אויך געהאט א חשד וואס גייט דארטן געשעהן למעשה ער גייט צום קאדי און וואס גייט דארטן געשעהן. ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך. עס פון ביידע זייטן האט מען אנגעהויבן צו שמירן גרויסע געלטער אין דארטן ביים שטוב פון קאדי. די שבתאים האבן גענומען בעטן דארטן און גענומען מאכן קאנעקשאנס ביים שטוב פון קאדי אז שבתי צבי קומט דארטן אן מען זאל אים אויפנעמען מיט כבוד און יא וואס ער וועט זאגן וועט ער זאגן אבער מען זאל זיך נישט צוטון מאכן מיט אים. מען האט געגעבן גרויסע געלטער אז מען זאל אים מכבד זיין. פון די אנדערע זייט די ראשי הקהילה זענען אויך געקומען מיט אויך מיט געלטער אונטערשמירן ביים קאדי אין שטוב און זיי האבן געזאגט קוק אונז האבן דא א משוגענער אין שטאט און ער דרייט אן א וועלט און מען זאל נישט נתפעל ווערן ער וועט קומען זאגן אז ער איז קעניג און ער איז א הער ער איז קעניג אויף די גאנצע וועלט ווערטס נישט דערשראקן פון אים ער איז סתם א משוגענער און זייטס מעלים עין זייטס נישט דן די גאנצע שטאט אלס מורדים במלכות. וועגן דעם מענטש מיט זיין גרופעלע וואס קומט, מ'זאל זיך נישט צוטון מאכן. און דאס איז געווען ווי מען זאגט אונטער די קוליסן וואס האט זיך אפגעטון בשעת דער שבתי צבי איז געגאנגען צום קאדי פונעם שטאט, וואס דאס איז געווען מיטוואך, אגב די טאג וואס ער דארף וואס ער האט צוגעזאגט ער גייט אויפנעמען די קרוין, וואס וועט מען באלד זען פונקטליך וועגן דעם וויאזוי דאס איז צוגעגאנגען. אבער על כל פנים ער איז דארטן געגאנגען צום קאדי, אויפן גאנצן וועג איז געווען ששים ושמחים די גאנצע עולם האט אים באגלייט. אנקומענדיג צום קאדי איז געווען א שטיקל מעמד, וואס דאס איז א גרויסע מחלוקת ווי מען זאגט, צווישן די שבתאים און צווישן די וואס שטייט אין אונזערע ספרים מיט די שבתאים, אונז גלייבן מיר דאך נישט די שבתאים, מ'וועט מען פארשטייט זיך זאגן קודם וואס וואס עס שטייט אין אונזערע ספרים, און מען וועט שפעטער יא זאגן וואס עס שטייט ביי די שבתאים, פשוט ווייל ס'איז נוגע צו ווארפן א בליק אויף די מהומה וואס האט זיך געטון נאכדעם, וואס איז כדאי צו פארשטיין און וואס אין אונזערע ספרים שטייט אז שבתי צבי איז אנגעקומען דארט מיט א פאראדע, מיט א מחנה פון מענטשן, מ'האט אים באגלייט, א נייע ניגון האט מען געמאכט אויף די פסוקים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל, וואס דאס איז געווארן די נאציאנאלע הימענע פון שבתי צבי'ס מענטשן וואס איבעראל ווי געגאנגען האט אים באגלייט שפעטער מיט דעם ניגון. ס'געווען פרייליך, אין קאדי'ס שטוב זעט מען ס'קומען מחנות פון מענטשן ס'טוט זיך א בהלה, און שבתי צבי קומט ארויף, איז דער ערשטע זאך האט שבתי צבי געגעבן א מתנה פארן קאדי האט ער געגעבן. שוין די קאדי נעמט די מתנה, און ער פרעגט שבתי צבי, יא, וואס איז דיין באגער? לאמיר הערן, ביסט דאך געקומען דא, וואס וואס האסטו צו זאגן? שבתי צבי האט זיך אויף מינוט פארלוירן, ווייל ער איז נישט געווען געראכטן, ער האט געמיינט אז ער קומט אן גייט עפעס געשעהן עפעס הימלישע מופתים, און דערווייל געשעהט נישט קיין הימלישע מופתים, און די קאדי פרעגט אים ווי א מענטש צו א מענטש, וואס ווילסטו? ער איז געווארן אויף א מינוט פארלוירן, אבער ער האט זיך אריענטירט, אז די רבנים פון שטאט מאכן א מרידה קעגן דעם קעניג און בארעדן כסדר דעם קעניג. בעצם האט ער דא איבערגעדרייט די מעשה. אנשטאטס מיין וואס יעדער איינער ווייסט אז שבתי צבי איז דער וואס מאכט די מרידה און ער דערקלערט זיך אלס קעניג, האט ער געזאגט אז די רבנים פון שטאט זענען מורד במלכות. דער קאדי האט געהערט און געזאגט אין ארדענונג, ס'איז בסדר, ער האט אים געלאזט גיין. על כל פנים, וויאזוי ס'זאל אויך זיין, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז די שוחד וואס מ'האט געגעבן פון ביידע זייטן האט געווירקט. ער האט נישט גענומען ערנסט, ער האט אים געלאזט גיין. אבער פאר די שבתאים איז דאס געווען פונקט גענוג, ווייל זיי האבן דאך געדארפט מאכן אז די מטרה פון, אז ס'איז דאך געווען דא א מטרה מיט'ן גיין צום קאדי, און די מטרה איז געווען צו מאכן אותות ומופתים. און ממילא אויפן וועג צוריק פון קאדי האט זיך געטוהן א שמחה גדולה, פששש, אה, ס'איז געווען ביים קאדי, ס'איז געווען אותות ומופתים דארטן, מ'האט געהאט גערעדט, ס'האט זיך געטוהן דארטן, און מ'האט אים באזינגען און די גאסן, צווישן עולם האט זיך אנגעהויבן ארומצודרייען מעשות וואס איז געווען ביים קאדי, איינער האט געזאגט אזוי און איינער האט געזאגט אזוי, יעדער האט גערעדט אנדערע זאכן. און די אלע זאכן איז דאך אריינגעשריבן געווארן אויכעט צווישן די שבתאים, זיי האבן אנגעהויבן פארציילן מעשות, יעדער האט דערציילט א אנדערע זאך, אז ער האט אזוי געטון, ער האט אזוי געטון, ער האט געטרעטן אויפן אויפן קלייד פונעם קאדי, ער האט זיך אוועק געזעצט אויפן קאדי'ס שטול און די קאדי געשטאנען פאראליזירט פאר אים, נישט געקענט זאגן קיין ווארט, יעדער האט דערציילט אנדערע מעשות. כ'וויל ארויסברענגען, ס'דא עפעס איין גירסא וואס דערציילט אביסל אנדערש די מעשה, כאילו אז ס'איז געווען א הלשנה ביים קאדי, מ'האט פאר'מסר'ט, האט מען פאר'מסר'ט שבתי צבי, און אויף דעם ארויף האט שבתי צבי, האט קאדי געלאזט רופן שבתי צבי, און ס'דא, ס'דא נאך עפעס א גירסא ס'דא פארקערט, אז מ'האט, אז שבתי צבי, מ'האט פאר'מסר'ט די רבנים פון שטאט, און די רבנים פון שטאט האבן זיך געדארפט באווייזן פארן קאדי, נישט קיין חילוק אבער על כל פנים ווי אזוי אלע לייגן עס אראפ אפילו ביי די שבתאים איז דאס נישט געווען קיין הלשנה אדער עפעס אזא זאך נאר אז שבתי צבי האט מרצונו פון זיין אייגענעם יוזמה האט ער געוואלט גיין צום קאדי. און ער איז טאקע געגאנגען צום קאדי. אבער על כל פנים דערציילט מעשות האט מען דערציילט מורא'דיגע זאכן, און ווען איינער, דער ציצת נובל צבי שרייבט אז ווען איינער האט קאנפראטירט א שבתאי און אים געפרעגט, זאג מיר וואס פונקטליך איז געווען די נס ביים קאדי, וואס ביסטו אזוי עקסייטעד, זאג מיר פונקטליך די ניסים. און יענער האט אנגעהויבן שטאלפערן נישט געוואוסט וואס צו זאגן, האט ער געזאגט ווייסט, אפילו דאס אליינס אז ער איז געווען ביים קאדי איז ארויס אן קיין שום שאדן, ער האט אים גארנישט געטון אפילו ווען ער ווייסט אז מען רעדט פון א מענטש וואס דערקלערט זיך אלס די קעניג פון די אידן, דאס אליינס איז די גרעסטע מופת. נאר וואס דען, וואס יענער האט נישט געכאפט איז אז ס'האט יא געקאסט, ס'האט געקאסט א פרייז, ס'איז געווען אסאך שוחד וואס מ'האט געדארפט געבן, פון ביידע זייטן האט מען געגעבן אסאך שוחד אז דער קאדי זאל פארקוקן און גארנישט טון. אזוי צו אזוי, מ'האט אנגעהויבן שמועסן, מ'האט אנגעהויבן שמועסן אותות ומופתים איבער שבתי צבי, און די מעשה האט געברענגט מאמענטום פאר שבתי צבי אויף א גרויסן פארנעם, און מ'האט אנגעהויבן שמועסן פון אים, מענטשן האבן אנגעהויבן דערציילן מעשות, און פארשטייט זיך אז מ'האט אנגעהויבן ארומרעדן, ס'קומט די קץ הגאולה, מענטשן האבן דערציילט מעשות איינס מער מאדנע פונעם צווייטן, מ'האט געשמועסט. מ'האט געשמועסט אז מ'זעהט אין הימל זעהט מען פארשידענע זאכן, אזוי ווי ס'גייט די סדר פון דמיונות. שבתי צבי'ס שטארקייט האט זיך געשטארקט עד כדי כך אז זיי ברענגען אז כמעט דאס גאנצע שטאט איז געווארן פארכאפט מיט שבתאות. ר' יעקב ששפורטש שרייבט אז. אז ס'איז געווען צען אדער עלף מענטשן אין גאנץ איזמיר וואס זענען געווען קעגן שבתי צבי. ר' יעקב עמדן שרייבט אז ס'איז כמעט נישט געווען קיין מענטש וואס איז געווען קעגן שבתי צבי. על כל פנים. שבתי צבי איז אנגעקומען אהיים נאכן באזוך ביים קאדי בשעת די גאנצע שטאט רוישט, אבער וויבאלד אז ס'איז געווען די טאג וואס מ'האט געדארפט אויפנעמען די פרויען, האט ער זיך געלאזט צו די וויכטיגע ארבעט וואס ער האט יעצט געהאט צו טון. און ער איז געגאנגען, ער איז געגאנגען אין בית מדרש ווי דארטן האבן די פרויען אפגעווארט. ער איז אנגעקומען אהין און שבתי צבי האט אנגעהויבן מיט זיי מיטן זינגען פאר זיי די קאפיטל מ ח אין תהילים, די מזמור יפיפית מבני אדם. ער האט געהאלטן פאר זיי א לאנגע דרשה פול מיט מינות און כפירה. ער האט אנגעהויבן רעדן אז ער איז געקומען דא בעצם אויסלייזן די פרויען, ווייל די פרויען זענען בעצם די נידעריגע שיכטע פונעם פאלק, אויף זיי גייט ארויף די והוא ימשל בך בעצב תלדי בנים מיט אלע קללות פון דעם עץ הדעת, און ער גייט זיי אויפהייבן, ער גייט זיי געבן גלייכבארעכטיגונג, זיי גייען זיין גלייך אויף גלייך מיט מענער. ס'אינטערעסאנט צו באמערקן אז די געדאנק פון גלייכבארעכטיגונג איז שבתי צבי געווען דער ערשטער אין די מיטלאלטער יארן וואס דאס הייסט אזוי בימים קדומים נאך פאר די די טונקעלע מיטלאלטער יארן איז געווען אזעלכע דעות אין די גאס בפרט די אפיקורס און אנדערע מיני גריכישע אידעאלאגיעס נישט אריינגיין אין דעם אבער אין די מיטלאלטער תקופה איז געווען א דבר הפשוט אפילו ביי די גוים אז מענער זענען העכער פון פרויען, א דבר הפשוט מאליו. לכאורה איז שבתי צבי געווען דער ערשטע, חוץ אז איך פארפעל אינפארמאציע וואס איך ווייס נישט פון אנדערע פעלקער, קולטורן און אנדערע מדינות. אבער לכאורה איז שבתי צבי געווען דער ערשטער אין יענער תקופה וואס איז געקומען מיטן געדאנק פון גלייכבארעכטיגונג צווישן מענער מיט פרויען, וואס דאס האט ער געהאלטן דארטן ביי די דרשה צווישן די פרויען, אז א מטרה איז צו מאכן פרויען גלייך מיט מענער. און די אמת איז אז ער האט עס דארטן אויפן פלאץ מקיים פסק געווען, ער האט דארטן אנגעפירט זייער א נישט איידעלע פארברענג, נישט דא די פלאץ אריינצוגיין מער אין דעם, אבער אויף אזויפיל אז ער האט געבראכן גדרו של עולם וואס אפילו גוים די גרועים שבאומות פירן זיך נישט אויף, ער האט זיך אויך מייחד געווען דעמאלטס מיט זיינע צוויי גרושות ממש קעגן די תורה, ער האט דאך געהאט די גרושות פון איזמיר, ווער ס'האט מיטגעהאלטן פריערדיגע שמועסן ווייסט ער האט צוויי מאל חתונה געהאט אין איזמיר, ער האט זיך גע'גט, און ער האט זייער געמיין זיך אויפגעפירט און ער האט געזאגט אז איז מתקן פארשידענע זאכן דעם חטא עץ הדעת, משיח וועט קומען וועלן מותר ווערן געוויסע זאכן, אין יענעם טאג האט ער אויכעט מחדש געווען א שבתאישע געדאנק וואס איז שפעטער שטארק באקאנט געווארן ביי די שבתאים, די ענין פון עבירה לשמה, מצוה הבאה בעבירה, א גאנצע אידעאלאגיע, א גאנצע נארישע תורה. ער האט זיך אויפגעפירט זייער געמיין וואס דאס האט אנגעהאלטן אויך, דאס איז געווען די אידעאלאגיע פון כת ש"ץ אויך שפעטער, וואס אגב דאס האט געצויגן, דאס איז געווען א חלק וואס האט געצויגן די פשוט'ן המון עם, וואס האט גרויס געמאכט די כת ש"ץ, אבער על כל פנים מיט די פארשידענע תורות וואס האט געכשר'ט ל"ו כריתות שבתורה, ער האט עס אריינגעלייגט מיט תורה חדשה מאתי תצא, די קומענדיגן דאנערשטאג, סא דאס איז געווען מ'האט געשמועסט מיטוואך, וואס מיטוואך איז ער געווען ביים קאדי און האט אויפגענומען די פרויען, די קומענדיגן דאנערשטאג איז אויסגעפאלן עשרה בטבת, אין דעם עשרה בטבת האט שבתי צבי געהייסן אז אלע זאלן עסן און פארברענגען בשירה ובזמרה, ער האט געזאגט אז דאס איז די נבואות וואס די נביאים האבן שוין געזאגט, וואס איז דאס א פסוק אין זכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיה לבני ישראל לששון ולשמחה, און ער האט געהייסן אז מען דארף עסן, די רבנים פון איזמיר האבן געוואוסט אז מען גייט זיי דא נאכקוקן, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך, די שטאט איז שוין געווען אויף א גרויסן אופן שבתאיש אזוי ווי מען האט געשמועסט דאס רוב פונעם עולם רוב רובו כמעט יעדער איינער איז געווען שבתאיש געשטימט, ווייל ער האט איינגענומען די שטאט און מען האט נאך פארקויפט דמיונות און ליגיונות וואס ער האט געטון ביים קאדי און מענטשן זאכן, און מענטשן האבן אנגעהויבן צוגעצויגן ווערן, ס'איז געווען א גרויסע נסיון פון הימל בפרט אין איזמיר האבן די רבנים פון שטאט ס'איז געקומען עשרה בטבת און ס'האט אנגעהויבן מיינען למעשה, עסן עשרה בטבת. שוין, מילא א פריוואטע איד ער וויל זיך באהאלטן און פאסטן, שוין, נישט געהאט קיין פראבלעם. אבער די רבנים פון שטאט האט מען נאכגעקוקט, איז די כנסת הגדולה האט זיך פארשפארט אין זיין צימער, זאגנדיג ער איז פארנומען בטרדות הרבנות, די נייע רבנות ער האט באקומען, מיט דעם האט ער זיך אזוי ארויסגעדרייט, אבער רבי אהרן לפפא, דעמאלטס איז געווען א נרדף און מען האט אים שטארק גוט און גוט נאכגעקוקט, ער איז דאך נישט ארויס פון די הויז אין די די לעצטע וואך צייט, זייט ער איז געווארן אויס רב פון איזמיר איז ער נישט ארויס פון שטוב, אבער ער האט געוואוסט אז מען גייט אים דא פארדרייען א קאפ און מען גייט אים וועלן צווינגען צו עסן. איז ער מיט זיין איידעם רבי שלמה אלגאזי איז ארויסגעגאנגען פון איזמיר, נישט געהאט קיין ברירה, איז ארויסגעגאנגען צו א צו א שטאט ווערסייע, ס'ווערט געברענגט אז מ'האט געשטעלט שומרים דארטן אויף שטוב פון רבי אהרן לפפא אין איזמיר, מ'איז געווען גרייט אים צו באשטיינערן, דאס הייסט מ'האט געוואלט אים ממש צווינגען צו עסן, טאמער וועט ער נישט וועלן עסן וועט מען אים פשוט באשטיינערן, ס'איז געווען א שאלה פון פיקוח נפש, איז ער ארויסגעגאנגען מיט זיין איידעם ר' שלמה אלגאזי קיין ווערסייע, א קליין שטעטל לעבן איזמיר. וואס ר' איציק די אלבא האט געטון איז נישט באקאנט, אבער זיי צוויי זענען ארויסגעגאנגען מיט א גרופע פון צען מענטשן וועלכע זענען געגאנגען צוזאמען מיט זיי, זיי זענען געגאנגען דארטן און זיי האבן דארטן געפאסט, דארטן האבן זיי אנגעהאלטן א מנין און זיי האבן געפאסט בצינעה עשרה בטבת. איז אזוי, ר' בנימין פאפא האט נישט געהאט קיין ברירה, ער האט אפילו פון דארטן אויך געמוזט אנטלויפן, ס'איז געווען לעבן איזמיר, ער איז אנטלאפן נאך, איך מיין מיט רבי יהודה מורטירו איז ער אנטלאפן קיין א שטאט וואס האט געהייסן מאגנישאי, עפעס אזוי, אויב איך זאג נישט די נאמען ריכטיג קען מיר איינער פאררעכטן, און ווייטער זיין איידעם רבי שלמה אלגאזי געבליבן דארטן אין ווערסייע לעבן איזמיר, דארטן האט מען אויפגעשטעלט א ישוב'ל מיט א בית מדרש, א קליינע ישוב פון מתנגדים פון שבתי צבי. שוין, על כל פנים, דארטן אין איזמיר, האט שבתי צבי אויף אזא אופן איבער גענומען דאס מאכט, און דאס וואס אין ארם צובא איז אים געגאנגען גרינגערהייט, איז אים אין איזמיר געגאנגען אביסל נישט אזוי גרינג, מער אויף א שווערערע אופן, אבער ער האט עס געמאכט, און ער האט קאנווינסט מיט כח אז זיין שטארקייט און זיין פרעסטיזש אין שטאט, און דער עולם איז געווארן שטארק אנטציקט פאר אים, איזמיר איז געווארן א שבתאישע שטאט, האט ער שוין איינגענומען דא, נאך א שטאט וואס ער האט געזוכט איינצונעמען האט ער איינגענומען. קומענדיגע וואך אם ירצה השם וועט מען זען דא ווייטער ווי אזוי דער המשך איז אנגעגאנגען, און מען קען זאגן אויך דער אנהייב פונעם סוף. און וויאזוי עס האט זיך ווייטער געפירט די אנטוויקלונגען ארום שבתי צבי און דער כת ש"ץ. צום שלוס וועלן מיר דא ברענגען א הערליכן פיוט פונעם ירושלימער שליחא דרבנן ר' אליהו'י חזן, וואס ער איז געקומען פון ירושלים צו פארן קיין מאראקא נאך געלט, און דארטן האט ער דערקענט א ניגון וואס ווערט געזינגען צווישן די בני מאראקא איבער די שיינקייט פון טבריה, די שטאט טבריה, די שיינקייט פון די שטאט און די קדושה פון טבריה, האט ער מחבר געווען אויף דעם ניגון ארויף, ס'הייסט געבויט אויפן זעלבן אופן און אריינגעלייגט אסאך פון די זעלבע ווערטער, א ניגון געבויט אויף די קדושה פון ירושלים, דאס האט געזאלט זיין אזא שטיקל, מ'קען עס אנרופן א שיר מחאה. קעגן דעם וואס קומסטו? דו קומסט מיר דא זאגן איבער די קדושה פון טבריה? ס'איז דא נאך אסאך הייליגער, ס'איז דא נאך אסאך שטערקער די קדושה פון ירושלים. דער זמר, ס'הייבט זיך בעצם אן אביסל אויף א שטאטן, א שטאטע פתיחה, א שטאטע הקדמה, אבער ס'ווערט שנעל פארוואנדלט אין א פרייליכער, געשמאקער, זמר, און דאס איז זייער א שיינע, ס'שטעלט פאר ירושלים מיט אירע בערג ארום איבעראל, ס'הייבט זיך אן אוחיל יום יום אשתאה עיני תמיד צופיה, איך קוק אויס יעדן טאג טאג טעגליך, מתי אבוא ואראה ירושלים בנויה, הייבט ער אן זייער שיין, נעמה ישיבתה, יפה מאוד ירושתה, הרים סביב לעומתה, חומש.

חזק עם דל ואביון היקרים בני ציון הבית הזה יהיה עליון לעלמי עלמיא. א שיינע שטיקל, א שיינע שיר, כדאי פארן עולם דאס זיך איינצוהערן, ס'הייבט זיך אן אויף א שטאטן אופן און ס'גיבט זיך אזא פארוואנדל אין א שנעלן געשמאקן שיר וואס ברענגט ארויס האפענונג פון איין זייט, און בענקשאפט צו ירושלים עיר הקודש פון די אנדערע זייט. אונז ווילן מיר נאר דערמאנען דא דעם ציבור, ווער ס'וויל באקומען אונזערע שירים אדער די ווערטער פון אונזערע שירים כדי מ'זאל קענען מיטהאלטן דא, קען זיך ווענדן צו אונז אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכוסף דאט קאם, דאס איז עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם. יעצט לאמיר זיך נעמען דא צום שיר שמעו ותחי נפשכם.

דערמיט האבן מיר געענדיגט אונזער פראגראם היסטאריע און ארכעאלאגיע נומער הונדערט זיבן און צוואנציג. אונז ווילן מיר נאר זאגן, מעלדן, די נומער וואו מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן.

עט HAKOSEV דאט COM, און ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמיד.